א גוטן ערב שבת קודש, פרשת בלק. כ'האב פארגעלערנט פאריגע וואך וועגן די ענין עריות, ווי ווייט מ'מוז זיין אפגעהיטן, און וואסערא דעמעדזש דאס מאכט, סיי אונטן דא אויף די וועלט און סיי אויף יענע וועלט, און וואסערא חילול השם דאס איז. געהערט רבנים וואס האבן געזאגט איך זאל נאך אביסל רעדן, ווייל ס'מאכט א מורא'דיגן רושם. נו, האב איך געזאגט פיין, איך וועל אזוי טון. קודם וויל איך יעצט רעדן אביסל פון א גמרא אין מסכת שבת, און נאכדעם וויל איך רעדן, ס'דא אסאך וואס האבן אנגעקאלט, אז זיי ווייסן אז נגיעה איז נאר א דרבנן, ס'קען נישט זיין ס'איז א דאורייתא, ווען ס'זאל זיין א דאורייתא וויאזוי קען זיין אז מ'גייט ארום מיט מיידלעך, מ'שלעפט זיך ארום, קיינער זאגט גארנישט, און ס'אויך דא דאקטוירים וואס זיי טאטשן פרויען און קיינער זאגט גארנישט, זיי ווילן איך זאל געבן א שיעור צו עס איז א דאורייתא צו א דרבנן, ווייל איך האב געזאגט אז ס'איז א דאורייתא עטליכע מאל, די נגיעה פון א נדה פון אן אשת איש. האב איך זיי געזאגט כ'וועל זיי די וואך געבן א קליינעם שיעור א שטיקל שיעור. קודם וויל איך אבער רעדן בעוון שפיכות דמים זאגט די גמרא די זינד פון שפיכות דמים בית המקדש חרב איז דער בית המקדש געווארן חרוב ושכינה נסתלקה מישראל די שכינה איז אוועק פון די אידן. ס'איז דא פון מהר"ל א מורא'דיגע שיינע זאך אז דער בית המקדש איז אזוי ווי די אידן ס'איז דא דער קדשי קדשים איז אזוי ווי דער מח נאכדעם איז דא די הארץ מזבח החיצ מזבח הפנימי ס'איז דא די הארץ און די כליות און די די מזבח וואס האט אלעס פארברענט איז במילא די שכינה איז אוועק פון די אידן, עס איז אוועק פון בית המקדש אויך, וועגן דעם איז די בית המקדש איז חרוב געווארן איז די שכינה אוועק פון די אידן, שנאמר וואס עס שטייט ולא תחניפו און דער אייבערשטער וועט נישט לאזן אז ס'זאל זיין חניפה, ולא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה. וועסט נישט קענען מטמא זיין דאס לאנד וואס עטץ זיצט דערויף. איז דרש'נט די גמרא אתם מטמאים אותה טאמער זענט עטץ מטמא אינכם יושבים בה וועט עטץ נישט זיצן דארט. נאכדעם זאגט די גמרא ווייטער בעוון גילוי עריות, און די זינד פון גילוי עריות, ועבודת כוכבים, און מען דינט עבודה זרה, והשמטת שמיטין ויובלין, און מען האלט נישט איין שמיטה יובל, גלות בא לעולם, יעצט איז א יאר פון שמיטה אין ישראל מען לאכט פונעם שמיטה, גיי זעה וואס עט זיין יעצט אויף שמיטה, קומט א גלות אויף די וועלט ומגלין אותם, מען פארטרייבט זיי, באים אחרים יושבים במקומם און ס'קומען אנדערע און זיי זיצן אויף זייער פלאץ, אנדערע נעמען עס איבער, אנדערע מיינט מען דא גוים, ווייל אז די אידן האלטן נישט און מען ווארפט עס ארויס איז דאך א גרויסער פראבלעם, שנאמר ווייל ס'שטייט כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ וכתיב ותטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה, וכתיב און ס'שטייט ולא תקיא הארץ.

וכתיב און ס'שטייט כל ימי השמה תשבות. יעצט, די גמרא זאגט ווייטער, בעוון ניבול פה, אז מ'רעדט ניבול פה, צרות רבות גזירות קשות מתחדשות, עס קומען אסאך נייע גזירות קשות, און זיי באנייען זיך אלטע גזירות ובחורי ישראל און אידישע קינדער, מתים, שטארבן ווען זיי זענען יונג, יתומים ואלמנות צועקין ואינן נענין, יתומים ואלמנות שרייען און מ'ענפערט זיי נישט, ווייל ס'שטייט אין פסוק, על כן. על בחוריו לא ישמח השם ועל יתומיו ואת אלמנותיו לא ירחם כי כלו חנף ומרע יעדער איז פיל מיט חניפה וכל פה דובר נבלה יעדער רעדט נבלה און בכל זאת מיט דעם אלעם לא שב אפו איז דעם אייבישטנס צארן ווערט נישט איז דעם אייבישטנס צארן איז נאך נישט געווארן בארואיגט כאטש איז דא די אלע עונשים ועוד ידו נטויה און דער אייבישטער גייט נאך שטראפן יעצט. וואס טייטש ועוד ידו נטויה, אמר ר' חנן בר רבא, זאגט ר' חנן בר רבא, הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה, יעדער ווייסט וואס א כלה גייט אריין צו די חופה, אלא כל המנבל פיו, ווער ס'איז זיך מנבל זיין מויל אפילו חותמין עליו גזר דין של שבעים שנה לטוב, אפילו ער האט זיבעציג יאר וואס מ'האט אים געגעבן אויף די וועלט ס'זאל אים גיין גוט, הופכין עליו לרעה, גייט עס צוריק אויף שלעכט. יעצט אמר רבה בר שילא אמר רב חסדא כל המנבל את פיו אז איינער איז מנבל זיין מויל מעמיקין לו גיהנם מאכט מען אים טיף דעם גיהנם שנאמר שוחה עמוקה פי זרות נחמן בר יצחק אמר רב נחמן בר יצחק זאגט אף שומע ושותק דו הערסט אין קאנטרי זיצן צוויי אינגעלייט צו צוויי פרויען מען רעדט לשון הרע'ס מען רעדט שמוציגע זאכן מען רעדט בעדרום סטאריס דער דערציילט דעס טוט מיין מאן אזוי טוט מיין מאן און דו הערסט אויס און דו ביסט נישט מוחה וועסט אויך האָבן זיבעציק יאָר וואָס דיר באַשערט גוטס וועט זיך איבערדרייען, שנאמר, זעום השם יפול שם, אַז מען רעדט מיאוסע זאַכן פאַלט מען אַריין. אמר רב אושעיא, זאָגט רב אושעיא, כל הממרק עצמו לעבירה, איינער וואָס איז זיך ממרק צו זינדיגן, דאָס מיינט, אַז ער נעמט אַראָפּ צייט, אַ מענטש האָט דאָך זיין סקעדזשול, נעמט ער אַראָפּ צייט, יעצט גייט ער נעבעך זינדיגן, איז חבורות ופצעין יוצאים בו.

יעצט אנדערע ראשונים זאגן אז דאס מיינט אז ס'ווערט אים אנגעשוואלן אלע טישוס פון די באדי ווערט אים אנגעשוואלן ער האט איך ווייס אין אונזער שפראך וואלט דאס אפשר געווען אזוי ווי איינער וואס ער האט ראמאטיזן אדער וואס בקיצור ער ווערט געשטראפט דארט זאגט די גמרא תנו רבנן שלשה מיני הדרוקן ס'איז דא דריי ערליי הדרוקן איינס איז של עבירה עבה אז מען זינדיגט א גראבע עבירה דעמאלטס קומט א שווער הדרוקן א געוואלטיגע הדרוקן. נאכדעם איז דא ושל רעב תפוח. אז מען ווערט אנגעשוואלן אזוי ווי איינער וואס איז הונגעריג און נאכדעם איז דא ושל כשפים דק. דאס מיינט מען אז ער ווערט אויסגעדארט. יעצט תנו רבנן האבן די רבנים געלערנט ארבעה סימנים הן עס איז דא פיר סימנים פון די קראנקהייט. סימן לעבירה א סימן אז מען זינדיגט מיט זנות, הדרוקן אז סקומט הדרוקן. סימן לשנאת חינם איז ירקון דאס הייסט סאיז גרין. סימן לגסות הרוח איז עניות, סימן ללשון הרע איז אסכרה. עס קומט אזא קרענק אסכרה. אסכרה הייסט דיפטעריע און ביי קינדער הייסט עס קראופ, מען קען זיך נישט כאפן דעם אטעם ווייל די בענדער אין האלז ווערן אנגעשוואלן. יעצט איך וויל ענק דערציילן, איך בין געווען אמאל אין סלאון קעטערינג מעמאריעל האספיטעל, האט מיר דער דאקטער געזאגט ראביי יו גאטע דו סאם פרעיאינג ביקאז דער'ס סאו מעני דזשואיש טשילדרען, עס ווייזט סעווענטי פערסענט זענען געווען דארטן דזשואיש טשילדרען. עניוועי, יעצט די גמרא זאגט ווייטער, תנו רבנן האבן די רבנים געלערנט אסכרה באה לעולם, אז אסכרה קומט אויף די וועלט. על המעשר, רבי אלעזר זאגט, רבי אלעזר בר רבי יוסי אומר זאגט, על לשון הרע, ס'איז א זאך וואס מ'דארף זייער אובאכט געבן אין דעם זומער אין די קעמפ. דעם ניבול פה און לשון הרע דארף מען זייער אובאכט געבן. יעצט די גמרא זאגט אז ס'קומט, ס'הייבט זיך אן אין די בני מעיים, ס'הייבט זיך אן ביי די געדערעם, עס הייבט זיך אן ביי די כליות און נאכדעם גייט עס ארויף ביזן קאפ. יעצט ר' שמעון האט געזאגט אז דאס די קרענק אסכרה קומט בעוון ביטול תורה, ווייל מ'איז מבטל תורה, ס'קומט זומער מ'פארט און מ'קומט מ'גייט וויזיטן ס'איז נישט דא א טראפ לערנען תורה איז נישט דא. יעצט האט מען געפרעגט אמרו לו האט מען געפרעגט ר' שמעון ווי קענסטו זאגן ס'איז דער עוון ביטול תורה נשים יוכיחו פרויען ווערן דאך אויכעט. אנשטעקיג מיט די קראנקייט, איז ביי זיי דאך נישט שייך קיין תורה, האט ר' שמעון געענטפערט אזוי שמבטלות את בעליהן, זיי זענען מבטל די מענער, זיי שלעפן קום פארן דא, יעצט דארף מען גיין שאפינג, יעצט דארף מען פארן זיי וויזיטן דעם און יענעם, האט מען אים צוריק געפרעגט נכרים יוכיחו, גוים זענען דאך פטור פון לימוד התורה, און פון דעסטוועגן דאך האבן זיי די קרענק, האט ער געזאגט אז שמבטלין את ישראל, ווייל זיי זענען מבטל. די אידישע קינדער פון צו לערנען תורה. זיי מאכן די אלע שאוס מיט אלע זאכן מיט די צייטונגען. דער איד און דער בלאט איז אויך די זעלבע. זעלבע שקצים. אזוי ווי די גוים. זיי האלטן אויף די קינדער און די בחורים פון לימוד התורה. האט ער אים געזאגט תינוקות יוכיחו. די קינדער וועלן מוכיח זיין וואס זיי זענען דאך נישט מחויב מיט לימוד התורה זענען דאך נאך צו קליין צו לערנען, תינוקות מיינט מען ממש קליינע בעיביס, ענטפערט ער שמבטלין את אביהם ווייל זיי זענען מבטל זייער טאטן פון לימוד התורה, יעצט דער מהר"ל האט דא א גאנצע אריכות, און רש"י ברענגט אויכעט אביסל דערפון אז כאטשיג די קינדערלעך זענען דאך עז אינעסענט עז עניטינג, פון דעסטוועגן דאך ביטול תורה איז אזוי הארב אז דער אייבישטער רעכנט עס פאר זיי פאר א געוואלדיגן חטא. יעצט חוץ פון דעם זאגט דער מהר"ל נאך א מורא'דיגע זאך אז די תינוקות של בית רבן זענען דאך געווען די וואס אונז האמער געגעבן פאר א ערב צו האפטן ממילא איז זיי זענען די וואס מ'דארף זיכער אובאכט געבן אז זיי זאלן נישט שטערן קיין לימוד התורה. יעצט קענט עץ זעהן ווי הארב דער עוון ביטול תורה איז און וואס דער זומער ברענגט אלס צו, אנשטאט ס'זאל צוברענגען אז מ'זאל קענען בעסער לערנען. ס'איז א בעסערע לופט, מ'זאל זיך קענען בעסער אפרוען און בעסער לערנען תורה איז פארקערט. יעצט, די גמרא ברענגט אין מסכת שבת דף ס"ב עמוד ב', ס'איז דא א פסוק אין עמוס קפיטל ו' פסוק ד', השוכבים דאס איז ליגן על מיטות שן וסרוחים על ערשותם ואוכלים כרים מצאן ועגלים מתוך מרבק, דאס איז די שטאל וואס דארטן ווי מען פאשעט זיי ווי מען שטאפט זיי, ס'איז נישט מארוויד פון מאנטריאל פון דארט ווי זאליקא נעמט די טשיקן. ס'איז מרבק פון דארטן ווי מ'פאשעט זיי, מ'שטאפט זיי און מ'פאשעט זיי. זאגט דא די גמרא מורא'דיגע זאכן, אמר רבי אבהו אלו בני אדם שהם אוכלים ושותים זה עם זה, וואס זיי עסן און זיי טרינקען איינער מיטן אנדערן, אזוי ווי ס'קומט יעצט זומער, מיין ווייב דיין ווייב איך, אונז וואוינמער אין איין באנגעלא, מ'זיצט אינאיינעם שבת, מ'גייט אריין אין יענעמ'ס בעדרום, ודובקין מטותיהם, און זיי באהעפטן זייערע בעטן זו בזו. איינער מיטן צווייטן, מחליפים נשותיהם, זיי טוישן אויף די ווייבער זו בזו, און מסריחים ערסותיהם, זיי טוען פארשטינקען זייערע בעטן בשכבת זרע שאינו שלהם, א שכבת זרע וואס איז נישט זייער. שכבת זרע דער כח המוליד, דאס איז די קינדער וואס מען ברענגט אויף די וועלט. טאמער ס'איז אבער געמאכט שלא בטהרה, ס'איז געמאכט מיט אן אנדערע פרוי און מחליפים נשותיהם, הייסט עס אז ס'שטינקט, שכבת זרע מסריח, די זעלבע אויך אן ערווה. די ערווה בעיסיקלי ברענגט אראפ קינדער אויף די וועלט. סיי ביים טאטן און סיי ביי די מאמע, און דאס איז די העכסטע זאך וואס ס'איז דא אין עניני קדושה, נאר טאמער ס'איז געמאכט שלא בקדושה הייסט עס אן ערווה. לאמיר גיין נאך אביסל ווייטער און זעהן וואס די גמרא זאגט אויף די אלע עבירות וואס אונז טוהן מיר דא ליידער דעם זומער, זאגט דא די גמרא אזוי, דרש ר רבא בריה דרב עילאי, רבא בריה דרב עילאי האט געדרש'נט מאי דכתיב וואס איז דאס וואס ס'שטייט אין פסוק ויאמר ה' דער אייבישטער האט געזאגט יען כי גבהו בנות ציון זאגט די גמרא אז דאס מיינט מען שהיו מהלכות בקומה זקופה די מיידלעך זענען געגאנגען מיט אן אויסגעשטרעקטן קאפ און ווען ותלכנה און זענען געגאנגען נטיות גרון אז זיי האבן זיך אויסגעשטרעקט דעם נעק צו ווייזן זיי. הויעך זענען שיין, און אויכעט שהיו מהלכות עקב בצד גודל, אז זענען געגאנגען זייער קורצע סטעפס אז די היל איז געקומען צו די טאו, זיי זענען געגאנגען גאר קורצע סטעפס יעדער זאל קוקן ס'זאל זיין אויפפאלנד ומשקרות עינים. און זיי האבן געקוקט מיט די אויגן, האבן זיי געמאכט אזוי, דהוה מלאן כוחלא לעיניהן ומרמזן, זיי האבן געווינקען פאר די בחורים, הא, קוק, קוק ווי שיין איך בין, זיי האבן אויך געהאט אנגעפילט די אויגן מיט מעיקאפ אזוי ווי היינט, היינט איז דאך שוין נישט, מען קען שוין נישט רעדן פון דעם, יעדעס מיידל, יעדעס בית רחל ווייבל, צו אלע פרומע ווייבלעך גייען אזוי, פול מיט מעיקאפ. הלוך וטפוף, אזוי זאגט ווייטער דער נביא, און וואס מיינט עס שהיו מהלכות ארוכה בצד קצרה, אז ס'איז געגאנגען א הויעכע פרוי נעבן א קורצע פרוי, כדי זי זאל זיין בולט, נאכדעם שטייט וברגליהם תעכסנה, וואס מיינט עס אז מיט זייערע פיס האבן זיי געשפריצט אזא. אזא שמעק, אזא שמעקעדיגע פערפיום, אמר רבי יצחק דבי רבי אמי מלמד שמטיל מור ואפרסמון בנעליהם, זיי האבן אריינגעלייגט קאלאון מיט אלע שמעקעדיגע זאכן אין זייערע שיך, מהלכות בשוקי ירושלים, זיי זענען געגאנגען אין די גאסן פון ירושלים, וכיוון שמגיעות אצל בחורי ישראל, ווען ס'איז אנגעקומען ביי די יונגע בחורים, בועטות בקרקע האבן זיי אריינגעקראכט, די פיס אין דער ערד, און ממילא האט געשפריצט די פערפיום, ומתיזות עליהם, ס'האט געשפריצט אויף די בחורים די פערפיום, ומכניסות בהם יצר הרע, און ס'האט אריינגעברענגט א יצר הרע כארס בכעוס, אזוי ווי א ווילדער שלאנג, און ממילא האט מען אנגעהויבן צו זינדיגן. בקיצור, זעהטס רבותי, ס'איז אמאל אויך געווען די אלע זאכן, אויף דעם האט אונז דער אייבערשטער ארויסגעווארפן אין גלות, און אונז זיצן מיר איינגעלייגט די גאנצע צייט אין גלות. בעט איך דעם עולם, רבותי, לאמיר דעם זומער זיך ביהעיוון, לאמיר מאכן אזא מישן אז דעם זומער גייען מיר נישט זינדיגן, שטעל דיר פאר, מ'וועט זאגן פארן רבונו של עולם איך האב געלעבט אזויפיל יארן, איין זומער האב איך מיך צוריק געהאלטן א הונדערט פערסענט, נו, מיין צווייטן זומער וועט אויך שוין קומען און אזוי ווייטער. יעצט, איך וויל רעדן אביסל וועגן דעם, מענטשן פרעגן צו ס'איז א דאורייתא צו א דרבנן קישן א מיידל, מ'זעט יעדער קישט, מ'געט די הענט, וואטס גאואינג אן היער? איז וויל איך ענק זאגן אזוי, ס'דא אין סימן קצ ה, יורה דעה איז דא אין הלכות נידה וואס מען מעג טוהן מיט א פרוי און וואס מען טאר נישט בשעת ווען זי איז א נידה. יעצט דאס וויל איך ענק זאגן אז זאלט זייער קלאר וויסן אז די זעלבע איז ביי אן אשת איש אויכעט וואס דאס ווערט געברענגט אין שלחן ערוך אבן עזר סימן כ א. יעצט אין די רמב ם איז עס אויכעט עקסטער געברענגט א נידה און אן אשת איש. יעצט די גמרא זאגט אין מסכת שבת דף י ג עמוד א' תנא תא שמע שטייט א פסוק אל ההרים לא אכל צו די בערג האט ער נישט געגעסן. ואל אישה נידה לא יקרב ווערט נישט נאנט גענענט צו אן אישה נידה, מקיש אישה נידה לאשת רעהו ער גלייכט צו א נידה צו אשת רעהו מה אשת רעהו הוא בבגדו והיא בבגדה אסור, אף אישה נידה הוא בבגדו והיא בבגדה אסור. על כל פנים, איך וויל פון די גמרא נאר ארויסברענגען איין קליינע נקודה, אז ס'איז מקיש אישה נידה,

צו ברענגען א וועלכס איז הארבער וועלכס לערן איך פון וועלכן איך לערן ארויס א אישה נידה פון אשת רעהו קומט אויס אשת רעהו איז הארבער ווי אן אישה נידה. יעצט ווען איינער וויל וויסן וואס ער מעג אדער ער טאר נישט טון מיט אן אשת רעהו קודם דארף ער דורך לערנען גאנץ סימן קוף צדיק היי אין יורה דעה עט ער זעהן וואס מען מעג טון מיט אן אישה נידה און וואס מען טאר נישט. אבער דאס געבט אים נאך נישט א רעכט צו טוהן מיט אן אשת רעהו זאכן וואס דארט שטייט אז מען מעג, למשל ס'שטייט מען מעג קוקן אויף א אישה נידה אויף די, ווי טאמער ס'איז די פלעצער וואס ס'דארף זיין צוגעדעקט איז עס צוגעדעקט, מעג מען קוקן אין פנים, מען מעג הנאה האבן פון איר, כדי שלא תתגנה על בעלה, מען מעג עסן אויף איין טיש, מעג מען עסן מיט א היכר. מיט אן אשת רעהו טארסטו נישט טון די אלע זאכן, קומט אויס אז ווער איז מער הארבער א אישה נידה צו אן אשת רעהו הווי אומר, אן אשת רעהו איז מער הארבער. און דער גאנצער לימוד פון די הרחקות פון אן אישה נידה סימן קוף צדיק ה' לערן איך ארויס פון ווי? פון אשת רעהו קומט יעצט אויס אז כ'האב אראפגעלייגט דעם יסוד. עסטו קודם כל וויסן, מענטשן הייבן אן, פון וואנעט ווייסטו ס'איז דאורייתא און ס'איז דרבנן ס'איז אהער מיט אהין, גיי איך צו יעדע זאך שטייטליך איך בוי אויף יעצט א בנין, אשת רעהו די הארבסטע? א אישה נידה לערן איך ארויס פון אלעם וואס ס'איז אסור ביי אשת רעהו, קומט אויס אז אלעס וואס עס שטייט אין סימן קוף צדיק ה' וואס דאס איז אסור ביי אישה נידה איז כל שכן אז ביי אשת רעהו איז עס אסור. און איך קום צו צו צוויי עיקר פונקטן, חיבוק און נישוק, און אויך פון קריבות. יעצט לאמיר אנהייבן. יעצט קודם וויל איך אנהייבן אין שלחן ערוך אבן עזר אין סימן כ. דער מחבר זאגט דא באיזה ביאה חייב הבא על הערווה, ווען איז מען חייב ווען מען קומט אויף א ערווה, ובו ב' סעיף סעיף א' איז הבא על אחת מן העריות, אז איינער וואוינט מיט איינע פון די עריות. או, אדער, דאס איז דער לשון המחבר און א לשון הרמב"ם, שחיבק, ער האט ארומגעהאלזט, דאס מיינט ער האט געהאגט, ונשק און ער האט געקישט, אדער ונהנה, ער האט הנאה געהאט בקירוב בשר, דאס איז קריבות. ס'חיבוק ונישוק און קריבות. הרי זה לוקה געט מען אים מלקות. יעצט מלקות געט מען נאר ווען ס'איז מן התורה. פאר דרבנן געט מען נישט מלקות, ס'דא אמאל מלקות מרדות אבער דאס איז נישט דא וואס דא שטייט. און אויכעט וחשוד על עריות, ער ווערט חשוד אויף עריות אז מ'קען אים נישט טראסטן אויף עדי גיטין און קידושין און אלעס וואס האט צוטון מיט עריות. האט ער א חשד. יעצט הגה זאגט דער רמ"א והבא עליה בין כדרכה בין שלא כדרכה ווען איינער וואוינט סיי כדרכה דאס מיינט ער וואוינט דארט אין דעם לאך ווי עס קומט ארויס די קטנים דארטן ווי מען וואוינט מיט א פרוי מען זאל האבן קינדער אדער שלא כדרכה ער מאכט משכב זכר מיט די פרוי ער וואוינט אינעם אונטערשטן לאך ווי עס קומט ארויס די רעי וואס ביי א זכר וואס מען וואוינט דארט הייסט עס אויכעט שלא כדרכה, כיון שהערה בה וויבאלד ער האט נאר אנגערירט אין איר מיט זיין אבר דהיינו שהכניס העטרה, ער מוז נישט אריינגיין אינגאנצן, ער האט עס נאר צוגעלייגט זיין אבר, און אזוי ווי איך האב שוין אמאל מסביר געווען דער אבר איז געשמאכט שיף אז ווען מען גייט אריין א טראפעלע פון די מיטן איז אויף איין זייט איז מען שוין אינגאנצן אריינגעגאנגען, חייב עליה מיתה. או כרת, ס'ווענדט זיך וואס די חטא איז, ביי וועלכע עריות דאס איז, ס'ווענדט זיך צו ס'איז מיט עדים מיט התראה, צו אן עדים מיט התראה און אזוי ווייטער, ואין צריכים לראות כמכחול בשפופרת, מ'דארף נישט אז מ'זאל זעהן אז ער גייט אריין אזוי ווי א מכחול אין א שפופרת, דאס מיינט אז ס'דא א שפופרת א קריגעלע, ס'איז דא אזא בערשטל וואס מ'לייגט אריין, מ'מוז נישט אז מ'זאל זעהן ווי ס'איז אריין געגאנגען אינגאנצן. נאר אלא ס'גענוג שיראו עדים אותם דבוקים זה בזה, מ'זעט זענען באהאפטן איינער צום צווייטן כדרך המנאפים, דאס מיינט אזוי, אדער זעט מען זיי אויפן בעט ליגן איינער אויפן אנדערן, דאס הייסט דרך הנואפים, אדער אפילו זי זיצט אויף זיין שויס און זיינע פיס זענען. אראפגעלייגט און אירע פיס זענען אויף אים ארויפגעזעצט, כאטשיג מ'קען נישט זען צו מ'איז אריין, צו מ'איז נאר, מ'רירט אן איר אונטערהויזן צו נישט, אבער דאס הייסט כדרך הנואפים און נהרגים און ווערט מען אויף דעם שוין געהארגעט. און דאס איז א מורא'דיגע זאך, ווייל ביי געווענליך ביי הרג'נען א מענטש דארף מען דאך זען אלעס פונקטליך, דא איז גענוג כדרך הנואפים. קלעסיק, נאך הרג'ט מען זיי על זה. אויך והאשה נאסר על בעלה און די פרוי ווערט אסור אויף איר מאן. דאס איז סעיף א' אין סימן כ' יעצט די צווייטע סעיף איז נשים המסלסלות, פרויען וואס זיי טוען די זעלבע ווי א זי וואלט געטון מיט א זכר, וואס זי לאזט יענעם דעם זכר אנרירן מיט זיין אות ברית קודש, איר ערווה, און זי שפילט זיך דארט ארום. די זעלבע קענען טוהן פרויען אויכעט, כאטשיג זי האט נישט קיין ערווה וואס ס'הענגט, אבער זיי קענען זיך רייבן דארט מיט דעם קליינעם שטיקל וואס ס'שטארט ארויס, איז אסור איז עס אויך אסור, און ממעשה ארץ מצרים שהוזהרנו עליו דאס איז פון די וואס ס'שטייט מ'ליינט אין כמעשה ארץ מצרים, איז דאס איז די מעשה ארץ מצרים א חלק דערפון, נישט נאר דאס נאר דאס איז א חלק דערפון וואס אונז זעמיר געווארנט מן התורה וראוי להכותם, מכת מרדות, מ'דארף זיי שלאגן מכת מרדות, הואיל ועשו איסור ווייל זיי האבן געטון א איסור, ויש לאיש להקפיד על אשתו, א מאן זאל מקפיד זיין אויף זיין פרוי מדבר זה, ומונע הידועות בכך, ער זאל מונע זיין די פרויען וואס זענען באוואוסט אז זיי טוען דאס, מלהיכנס לה, זאל קומען צו זיין פרוי, ולצאת היא אליהם, אדער זי זאל גיין צו זיי. יעצט ווער ס'הערט אויס דעם האטליין אסאך צייט, ווייסט כ'האב שוין גערעדט פון דעם אסאך מאל און כ'האב אויך מסביר געווען, און ס'איז נישט מיין אייגענער חידוש, כ'האב געזאגט די ראשונים זאגן עס, די ריב"ן זאגט אז עס שמועסט זיך וויבאלד זי לייגט זיך איר אותו מקום צו א פרוי'ס אותו מקום, און עס קען גאר זיין אז זי האט געוואוינט מיט איר מאן און ביז דריי טאג האלט זיך נאך די שכבת זרע, קומט אויס אז ס'וועט אריינרינען פון די פרוי צו יענע פרוי די שכבת זרע, און מ'וועט גארנישט וויסן וועמענס דאס קינד איז, ווייל מ'וועט מיינען ס'איז יענעמ'ס קינד, דערווייל איז עס א פרוי וואס זי האט מסלסל געווען און זי האט זיך ארומגעשפילט מיט די פרוי'ס אותו מקום. יעצט ווערט אויך געברענגט אין די ראשונים, אזוי אויך איז אסור א מענטש ער זאל מסרחך זיין באיש, אין א צווייטן מענטש באברים דרך תאווה. ס'מיינט ס'איז אזוי ווי ווען מ'שטייט, לאמיר זאגן, אנגעטונערהייט אויף א פארענטשע, צו אין א געפאקטן בית מדרש, איך האב ענק שוין דעס אלעס כסדר נאכגעזאגט. יעצט, איי פארוואס געט מען נאר מכת מרדות אויב די תורה מיינט ווען זי זאגט דעם ענין? פון אז כמעשה ארץ מצרים, און פארוואס דעמאלטס געבט מען א מכת מרדות, דאס הייסט מדרבנן און צושיידן די פרוי, פארוואס געבט מען נישט געהעריג קיין מלקות, איז זאגן שוין די אחרונים אז ווייל ס'איז א לאו שבכללות, ס'דא אסאך טעמים פארוואס, איינס איז ווייל ס'איז א לאו שבכללות, און אויף א לאו שבכללות שלאגט מען נישט, א לאו שבכללות הייסט אז ס'שטייט נישט ארויס אין די תורה בפירוש, נאר די גמרא לערנט ארויס וואס איז געווען דער כמעשה ארץ מצרים. יעצט אנדערע אחרונים, די ראגעטשאווער גאון האט אן אנדערע מהלך פארוואס מען געט נישט קיין מלקות נאר מלקות מרדות, זאגט ער ווייל די תורה האט עס דאך נישט ארויסגעזאגט בפירוש ממילא איז דאס אויכעט א גדר ערוה פון אלע עריות וואס איז געווען אין מצרים ממילא דאס אן איסור נאר פון ובחוקותיהם לא תלכו. איז במילא איז עס נישט קיין בפירוש'ער מלקות. יעצט אזוי ווי מען האט דאך שוין געמאכט א נייעם געזעץ ליידער מען האט אראפגעברענגט די גאנצע וועלט וואטשען צי די וועלט וועט אונטערגיין מען האט געמאכט דעם געזעץ פון דזשענדער אז מען קען חתונה האבן א מאן מיט א מאן און א פרוי מיט א פרוי וויל איך ענק נאר צוזאגן א אינטערעסאנטע זאך ס'דא אין קרית מלך רב אין חלק ב' סימן ק"ו דף פ"ט ברענגט ער דארטן צו דעם טור מיט דעם וואס איך האב ענק יעצט געזאגט שרייבט ער אז פון זעהט אויס פון דעם פון דעם אז נשים המסלסלות איז א דאורייתא. פרעגט ער א קשיא, איך האב ענק שוין פארגעלערנט אסאך מאל די גמרא מסכת שבת דף ס"ה עמוד א' אז אבוה דשמואל די טאטע פון שמואל האט נישט געלאזט זיינע טעכטער אז זיי זאלן שלאפן אין איין בעט, וואס איך האב געשריגן מ'לאט אין די קעמפ שלאפן מיידלעך אין איין בעט, אבוה דשמואל האט נישט געלאזט. אעג דארט אין די גמרא לימא מיר זאגן מסייע ליה לרב הונא ס'איז א ראיה צו רב הונא דאמר רב הונא וואס רב הונא זאגט נשים המסלסלות זו בזו פסולות לכהונה דארפסט אויך אבאכט געבן אז טאמער דיין טאכטער שפילט זיך ארום זאלסטו זי נישט חתונה מאכן צו א כהן איך האב געהאט דא א גוטן ידיד אין אמעריקע. און ער האט חתונה געהאט מיט אן אמעריקאנער פרוי, ער איז געווען א מלמד אין סאטמאר, און ווען אונז זעמער עלטער געווארן האבן מיר געפרעגט וואס האסטו גענומען אזא שוואכע פרוי, האט ער געזאגט ווייל איך בין א כהן, די אלע זענען געווען אין לאגער, און זיי זענען אסור פאר א כהן, ווייל כ'האב מורא מ'האט מיט זיי מזנה געווען, די זעלבע איז געווען איינער וואס ער האט גענומען אן איידעם.

יארן שפעטער האט ער מיר פארציילט, ער לעבט שוין נישט היינט, האט ער מיר געזאגט, כ'האב עס וועגן דעם געטון ווייל כ'האב געוואוסט מיינע טעכטער זענען געווען שבויים, איין האב איך געוואוסט אז אן עס עס האט מיט איר געוואוינט אן סטעדי בעיסעס, האב איך דאך געוואוסט אז עס איז אמת'דיג פסול פאר א כהן, איז אזוי ווי כ'האב געהערט ס'איז נישט קיין כהן, נו, מה ס'איז נאך געשען פאר די חתונה איז עס דאך נישט אסור על בעלה. איז במילא איז דא נאך א זאך וואס דו דארפסט וויסן, אז אין די קעמפ שלאפן מיידלעך אינאיינעם, איז דא א שיטה רב הונא, רב הונא האלט אז נשים המסלסלות, נישט נאר אז זי וואוינט מיט א מאן מיט א זכר, דעמאלטס ווערט זי פסול לכהונה, נאר טאמער זי שפילט זיך ארום מיט אן אנדער מיידל ווערט זי אויך פסול לכהונה. פרעגט די גמרא, מען דארף זאגן אז שמואל האלט אויך אזוי אבוה דשמואל? זאגט די גמרא, ניין ער האלט נישט אזוי, איי פארוואס האט ער נישט געוואלט זאלן שלאפן אין איין בעט? זאגט די גמרא, ווייל כי היי כי היכי דלא לילפן גופא נוכראה, זאלן נישט פילן וויאזוי ס'פילט אויס צו ליגן מיט א פרעמדן גוף, ווייל דעמאלטס וועט עס אנהייבן צו באקומען דעם טעיסט אז אזוי ליגט מען מיט א זכר, און ס'וועט וועלן אנהייבן צו ליגן מיט א זכר, סאו ער האט זיך געוואלט אפהיטן פון אלעם. סא יעצט, לויט די גמרא לכאורה קומט יעצט אויס אז דו האסט א טאכטער און זי האט זיך ליב ארומצושפילן, זי שפילט דאקטער מיט אנדערע, מיידלעך, צי אין קעמפ שלאפט זי מיט אנדערע אין בעט, האסט א סיריעס פראבלעם, ווייל דאס מיידל טאר צו קיין כהן נישט חתונה האבן, איי דער כהן וועט נישט וויסן, סא האסט אויסגעשפילט דעם כהן א נעכטיגן טאג, האסט אויסגעשפילט דיין טאכטער מיט דיינע אייניקלעך, ווייל אז מען טאר נישט על פי תורה טאר מען נישט, באט עניוועי, ס'איז אפילו מדרבנן אז מען טאר נישט טאר מען נישט, סא עניוועי. יעצט, זאגט די גמרא, ניין, שמואל האט אויף דעם נישט מורא געהאט, אויף דעם רב הונא'ן, ער האט נאר נישט געוואלט, פשוט ער האט נישט געוואלט, דעי שוד געט די טעיסט אוו איט, וויאזוי ס'פילט זיך צו טאטשן יענעם, צו האגן, צו ליגן אויף יענעם, צו ליגן צווישן די פיס, און צו ליגן יענער זאל ליגן צווישן דיינע פיס, הי דזשאסט דידנט וואנט איט. יעצט, פרעגט דער קרית מלך רב א מורא'דיגע קשיא, אויב דו טענה'סט אז די רמב"ם האלט אז מעשה ארץ מצרים,

פונקטליך אזוי ווי ס'האט, מען האט געטון אין מצרים, שטעלט זיך פאר וויאזוי ס'האט אויסגעזען אין מצרים וויאזוי ס'זעט היינט אויס אמעריקע, און די אלע אין מצרים זענען געשטארבן די אכציג פראצענט אידן אזוי גיין אויספייגערן די אגודות, סאטמער משה דוד נידערמאן מיט די אלע שקצים, זיי האבן נישט איבערלאזן א משתן בקיר, זיי האבן נישט איבערלאזן איינער זאל קטנ'ען אויף א וואנט, ווייל דער אייבישטער גייט זיי אראפברענגען, זיי האבן מחלל שם שמים געווען אויפן העכסטן אופן וואס מער פון דעם איז נישט דא, כ'האב אן עקסטערן שיעור וועגן דעם. און זיי נעמען זיך שוין אן די אלע איידעלע גוים צו שרייבן, די גלחים שרייבן שוין היינט, הער וואס זיי שרייבן, זיי שרייבן קלאר אז די אידישע געלט מיט די אינפלוענס האבן געקאראפטירט גאנץ אמעריקע, און זיי זאגן פוטין לאזט זיך נישט פון די אידישע געלטער ווייל ער ברויך נישט זייערע געלטער, און וועגן דעם איז דארטן נישט דא דאס, און אין אמעריקע האבן די אידן אונטערגעברענגט גאנץ אידישקייט, זאגן שוין די גלחים, אונז האמיר זיך אזוי אין דר'ערד געלייגט, איך וויל אייך עפעס זאגן, יעצט קען מען שוין נישט ארויסקריכן דערפון אויך נישט. ווען מען האט געוויילט ווען דער אלטער קאשויער רב זכרונו צדיק לברכה האט געשריגן מען טאר נישט וויילן פאר דעם, ס'איז געקומען דארטן דער דער סקלענער רבי זכרונו לברכה, סקלענער רבי האט געזאגט איין טאג ער גייט אראפ צו קאטש און ער גייט מיט אים זיך אויסטענה'ן, שפעטער אינדערפרי האט ער הי קאלד אוף די מיטינג, מען האט אים געפרעגט פארוואס זאגט ער ארויס. איך האב נישט מיט אים וואס צו טענה'ן, איך וואלט אים דערלאנגט צוויי אזאלעכע פראסקעס אז ס'זאלן טאנצן די ציין, און מיט דעם האב איך מוחה געווען. זאגט ער נאר וואס העט ער טון? ער העט מיך איינזעצן אויף פופציג יאר, ווי קען איך היינט ביי די אכציג יאר גיין זיצן פופציג יאר? האט ער עס נישט געטון, און דאס איז געווען זיין חטא, דאס איז געווען סקולענער רעבינ'ס חטא, ווען ער גייט ווען יא אראפ און מ'זעצט אים ווען איין אויף אייביג אין דזשעיל און ער שטארבט אין דזשעיל, וואלט געקומען משיח. באט ס'איז נישט וויכטיג. למעשה מען האט זיך געבעטן ביי די פאליטישאנס אגודה און סאטמאר מען האט אויפגעהאלטן א באנק זונטאג ווייל מען האט נישט געגלייבט זיי וויילן פרא פאר דעם געזעץ. יעצט ארויסגעקומען די אגודה מיט א סטעיטמענט נו אויב דאס איז דאס געזעץ מוז מען זיך אפלייען צום געזעץ נו דאס איז אגודת ישראל דאס האט דער חפץ חיים געגרינדעט און ער איז געגאנגען צו די ערשטע כנסיה און צו די צווייטע ס'איז א שאנדע רבותי, ס'איז די ענדע פון סאסייעטי, מ'עט אויסבלוטיגן די נישט נאר די אידן, נאר די גויים אויכעט, ס'וועט נישט בלייבן פון זיי קיין זכר, און דער אייבערשטער האט צו געבן, אזוי שטייט אין תוכחה, ער וועט אונז געבן אין אזא מין פאלק באפעלקעניש וואס איז לא עם, אונז האט מען געפירט ביי די דייטשן, דייטשן האבן געהייסן אריסטאקראטישע מענטשן, געלערנטע מענטשן, זעט היינט זייער טעכניק און טעקנאלעדזשי איז געווען אסאך גרעסער ווי מען האט אפילו געמיינט, אפילו אין מעדיקל פיעלד. די צייס גלעזער ברילן מיט מיט מיט אלעמען אבער דא גייט זיין מ'עט אונז אזוי מין חרוב מאכן די גאנצע וועלט איר ווייסט מיט וועם אונז עמיר פארן מיט א ראווער פאר זיבעציג טויזענט דאלער מיט זיבן טעלעפאונס וואס יעדער סאלדאט וועט האבן ער וועט פארן מיט א דאנקי אונז זעמיר א סאפיסטיקעיטעד קאנטרי א וועלט'ס מאכט מיר האמיר א זעקסטע פליט מיט א זיבעטע פליט ער ברויך נישט קיין זעקסטע פליט און ער ברויך נישט קיין זיבעטע פליט ער האט איין טעראריסט וואס ער וועט אויפפלאצן מ'וועט נישט קענען וואוינען די ונתתי שלום בארץ איז געשטארבן מ'וועט אין אמעריקע נישט קענען וואוינען קוק מען האט זיך ארויסגעגנב'ט פון די שווערסטע פריזן הונדערט יארן נאך א מענטש איז פון דארט נישט ארויסגעגאנגען קומען צוויי חברה זענען ארויסגעגאנגען יא איינעם האט מען שוין געהארגעט און דעם צווייטן האט מען שוין אויך געכאפט מען האט אים געשאסן אבער ער לעבט. די באדעם ליין איז ס'עט נישט זיין קיין שלום, ס'איז דארטן דא א וואלד פון אפשר פערציג ביי פערציג מייל וואס יעדער האט געציטערט אפשר העט ער אים אטאקירן, דער שלום, דער פיעס, דאס העט מער נישט זיין, און ווער האט עס געטוהן? די דזשו בויס, אוי ווען מעט אונז פיהרן אין די גאז קאמער, מעט אונז פירן, מעט אונז הארגענען דא ווי מזעמער, ס'עט פאלן באמבעס איבעראל, אוי וועמער אונז שרייען השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, מ'האט מיר עס קיינמאל נישט געשריגן מיט אזא ערליכקייט און מיט אזא פארשטענדעניש, די גאנצע זיבעציג יאר איז געוען חושך, מ'האט מיר עס געמוזט שרייען השם הצדיק ווייל מ'האט נישט פארשטאנען וויאזוי האסטו גענומען די שענסטע פון כלל ישראל און דו האסט זיי פארפירט אין די גאז קאמערן, אבער זעהט זיך אויס אז אונז הייבן מיר אן צו פארשטיין אז אזוי ווי ס'האט זיך יעצט געשפילט אזוי האבן אידן דעמאלטס אויך מיט מיטן געלט פארקויפט דאס אידישקייט מיט די תורה מיט די אלע זאכן. און ממילא אונז זעהן מיר עס יעצט, היינט איז עס מער א אפען, אלעס ווייסט מען, ווען נישט וואלט מען געוואוסט וואס אגודה האט אלס צוגעטוהן, צו וואס סאטמאר האט אלס צוגעטוהן. ליאו פרידמאן האט יעצט איינגעגעבן אז פארוואס זאל מען אים געבן א לייסענס אז ער זאל אנוואקסן דראגס דא אין ניו יארק, ווייל ס'דארף גאר האבן א הכשר, ער איז געגאנגען א פרוי און זי שרייבט פאר דזשואיש וויק, אונז קען מיר זי ווייל זי שלאגט זיך קעגן די חזירים, זי איז פרא. אז מען דארף פראטעקטן קינדער, און ס'איז געגאנגען און ס'האט אפגעקאלט די או יו, און ס'האט אפגעקאלט ראביי בלאו צו ס'דא אזא זאך ווי א געוויקס דארף האבן א הכשר, זאגן זיי ניין, די איין וועג איז מעגליך וויאזוי עס זאלן יא דארפן האבן איז אז מען מאכט דערפון די בראוני קעיקס, די דראגס מאכט מען דורך די בראוני קעיקס, איז ממילא ביי בראוני קעיק ווייס איך שוין נישט וואס מען מישט אריין, שרייט זי וועיט ע מינוט, די בראוני קעיקס דאס איז איליגעל דראגס, דא רעדט מען דאך סופאוזינגלי אז מען גייט עס אנוואקסן פאר ליגעל פאר מעדיקעישאן. זאגן זיי ס'דארף נישט האבן, זי האט מיך אפגעקאלט אויך, זי האט געפרעגט צו ס'דארף א הכשר, זאג איך און פארוואס האט דעמאלטס נישט די אלע דראג קאמפעניס, די עספרין בעיערס מיט די, דאס קיינמאל נישט געווען קיין הכשר ביי זיי, ביקאוז דראגס דארף נישט קיין הכשר, און איך האב זי געזאגט איך בין אייביג מסביר פאר פסח אז דו האסט דראגס זאלסטו עס נישט טוישן אפילו ווען ס'איז חמץ גמור ווייל נישט דאס האט די תורה גע'אסר'ט און די פילערס קענען מאכן א גרויסן נפקא מינה, ער איז געגאנגען ליאו, און ער האט פארקויפט די תורה מיטן אייבערשטן זאגן אזוי ווי דער אייבערשטער האט געגעבן א תורה מען מוז דאך האבן כשר'ע דראגס איז במילא וויל ער עס אנפלאנצן אין ניו יארק ווייל אין ניו יארק וואוינען די מעדזשארעטי פון אידן. איך וויל ענק זאגן אונז האמיר שוין אזוי חוזק געמאכט פון רבונו של עולם אז איך ווייס נישט וויאזוי ער האט נאך אפילו א סבלנות און ער געט אונז נישט א וויש אפ אינגאנצן אלעס וואס האט צוטון מיט די תורה האט מען אויסגענוצט פאר שייגעץ שטיק און די חברה זענען געווען די ערשטע. משה דוד, געדענק וואס איך זאג דיר, דו מיט גאנץ סאקמער, מיט זאליקא, מיט ארויניקא, אלע העט עטס נישט איבערלאזן א משתין בקיר, ס'העט פון ענק בלייבן זירא. ס'איז געבליבן פון זעקס מיליאן אידן זירא, ס'העט פון ענק אויך בלייבן זירא. עטס האט אונטערגעברענגט אידישקייט און אונז שלאג מיר זיך יעצט פאר דעם וואס מ'האט זיך גאנצע צייט געשלאגן, און איך גיי יעצט זאגן א פאוערפול דרשה, זיי זאגן אז ס'קען זיין מ'וועט דיך איינזעצן פאר דעם, זאג איך אים הו קעירס? איך גיי זאגן אז לא די מ'האט געטוהן דאס אז מ'האט געלאזט אזא מין נידריגקייט אז מ'זאל לאזן די געי לאוס, די מערידזש, די מערידזש פון די סעים דזשענדער. ס'דא נאך א זאך, איינער האט נישט געוואלט יעצט מאכן א חתונה האט מען אים געקנס'עט מיט עלף טויזענט דאלער, סאו וואס העט אונז אמעריקע איינרעדן, אמעריקע איז די פרידאם אוו ספיטש. כ'האב געזעהן ווען מ'האט געבליטיגט אידן אין יוראפ, מ'האט זיי געטראגן אין די וואגאנען, ס'זענען געשטאנען צוועלף רבנים אין פראנט פון די ווייט האוז און געבעטן אז זיי ווילן רעדן צום פרעזידענט מיסטער רוזעוועלט, האט ער זיי נישט אויפגענומען, האט זיי געלאזט שטיין ווי די הינט אינדרויסן, צווישן זיי איז געווען ר' אהרן קאטלער אויכעט. אלעס וואס זיי האבן געוואלט איז אז די שינעס וואס זיי פארן אריין דארטן אין די גאז קאמערן זאלן באמבעדירן. באמבעדירן זיי און דאס וואלט מען שטאט זעקס מיליאן אידן וואלט מען נאר געהארגעט צוויי מיליאן אידן און דאס האט דער רשע נישט געוואלט אבער ווען ס'דא פרידאם אף ספיטש נאכדעם האט אמעריקע נישט געקענט אפווישן דעם שייגעץ שטיק וואס זיי האבן געטוהן האט מען איז ארום געפארן מ'האט געזעהן ווי מ'האט געהארגעט אידן פאר גארנישט האט ער געקומען די אימעגרעישן ער'ט אריין לאזן אידן אויף אמעריקע ער האט אונז אריין געלאזט דא אונז געגעבן אפאר טאלער ער האט געברויכט האבן אונזער וואוט. און אונז האמיר שוין מסכים געווען צו אלע זאכן שלא על פי תורה, אונז זעמיר שוין ממש, אונז זעמיר אין דר'ערד, מ'האמיר אים צוגעלאזט די גאנצע אמעריקאנער סיסטעם, אלעס רשעות וואס זיי ווילן, אפילו אז אונזערע קינדער זענען הפקר, איז געווען צוואנציג יאר איז געווען דער דיסטריקט אטוירני טשארלס היינס, און יעצט איז דא דער נייער מיסטער טאמפסאן. מיסטער טאמפסאן, ס'איז אזעלכע רשעות, ס'גייט דא ברעכן א מורא'דיגע מעשה, עטס וועט זעהן, כ'האף ס'וועט ברעכן זייער בקרוב, ס'איז דא איינער פון די רבי'שע פעמיליס, איך געדענק כ'האב ענק אמאל פארציילט א מעשה פון לייביש טייטלבוים, מ'האט זיך אראפגעצויגן די הויזן אין סענד סטריט אויבן, און ס'איז געווען אזוי, אדער האט לייביש אריינגעשטופט פאר זלמן לייב פיליפ אין מאכער געמאכט מיטן משכב זכר, ס'הייסט אז לייביש איז געווען דער רובע און זלמן לייב פיליפ איז געווען דער נרבע, אדער איז געווען פארקערט אז. דער זלמן לייב פיליפ האט אריין געשטופט אין לייביש טייטלבוים אינעם מאכער, און זלמן לייב איז געווען דער רובע און לייביש טייטלבוים געווען דער נרבע. איך געדענק נאר נישט פונקטליך ווי אזוי עס איז געווען, עס איז געווען נאך דריי צו צוויי מענטשן נעבן צו, ווייל, דאס האט ר' משה יוסף פארציילט פאר ר' נתן יוסף און יעדער האט עס געוויסט און יעדער געדענקט עס, איך האב עס געזאגט אפאר וואכן צוריק יעדער האט עס געדענקט, אבער דאס איז א מעשה וואס איז געווען. ס'דא אן אנדערע מעשה אין די אינטערמידיעט פעמילי פון לייביש טייטלבוים און פון חזקאל טייטלבוים פון דעם אליהו מלאך הברית. איז געווען א מעשה אזוי, איינער איז געגאנגען, א יונגערמאן, און זיין ווייב גייט אנגעטון בגדי שחורים מיט אלעם, זי זעט דאך אויס ווי א אינגאנצן א צ א, אן נישט קיין קלעס, נישט קיין טעם און נישט קיין גראם, איז ער געגאנגען און ער איז געגאנגען צו די שוועגערן און ער האט איר בכח באונס מאנס געווען און גערעיפט, יא ביי די רעבישע קינדער מעג מען. מען האט געצאלט דעמאלטס גרויס געלט האט מען אריינגעשיקט צום די עי, אזוי האב איך געהערט, איך נעם זעכצן דיסקלעימערס ווייל ס'טוט זיך נאך סורפעסן די סטארי, מען האט אריינגעשיקט געלט מען זאל עס משתיק זיין, און נאכדעם האט מען עס שטיל געמאכט, ס'ווייבל איז טויט קראנק און משוגע, און ס'קאכט זיך נאך, ווייל יעדער ווייסט פון די מעשה, שטילערהייט די רעבעס ווייסן זיכער פון די מעשה, און זעהט זיך אויס אז די מעשה העט סורפעסן, ווייל. ס'הייבט שוין אן צוביסלעך צו סורפעסן, איך האב נישט געוואלט רעדן ווילאנג ס'האט נישט געסורפעסט, אבער ס'איז דא א ערנסטע אינוועסטיגעישן מיט די גאנצע זאך, און די DA האט געזאגט אז דער טשעק איז געקומען דער גרויסער טשעק דורך א כ איך וויל נישט זאגן דורך וועם, און ער האט געמיינט אז דאס איז סתם אזוי, ניין ניין ניין ער וועט זיך אויסלערנען ער זאל נישט מיינען, ווייל ער האט נישט געמיינט, ס'איז קאכט זיך און ס'טוט זיך און ס'דרייט זיך, און דאס איז שוין ביי די רעבעס. יעצט וואונדערט איר אייך פארוואס זיי האבן מיך ארויסגעווארפן פון אלע שולן? זיי האבן נישט געוואלט אז מען זאל ארויסקומען זיי זענען די גרעסטע נואפים. איז על כל פנים איז טאמער טוט מען עס מיט א געהעריגע כתובה מיט אלעם דעמאלטס איז דאס שייך וואס דער מחבר זאגט אז ס'איז כמעשה ארץ מצרים און די תורה פארלאנגט מען זאל נישט טוהן דאס וואס זיי טוען. טאמער ס'איז אבער שלא בדרך נישואין רק באקראי, מען פארט אריין ארויס אין קעמפ און מען שטעלט צאם דריי מיידלעך ביינאכט אין איין בעט, און ס'איז א מחיה נעבעך, און אזוי ווי די מיידלעך זאגן מיר אז אסאך מאל נישט דא קיין פלאץ אין די בעט, ס'איז דאך שמאלע באנק בעטס, לייגט מען א מיידל זאל ליגן מיט אירע פיס צו יענעמס קאפ, איר פארשטייט? ס'איז מורא'דיג גוט, דאס הייסט א סיקסטי ניין פאזישן, דאס איז מורא'דיג, ס'איז געוואלדיג די זנות. און דוד ראזענבערג לאט עס צו. כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז דא אין דוד'ס קעמפ איינער, יענעם האט מען גוט אפגעסטראשעט ער זאל מיר נישט זאגן מער וואס ס'טוט זיך, אבער דער וואס האט עס געטון הייסט אייזענבאך, ער ארבעט ביי דוד'ן אין קעמפ, כ'ווייס נאר נישט צו דאס איז דער אייזענבאך וואס האט מכשיל געווען אמאל דעם רב אביש'ן זון ביי זיך אין מקווה, און צו דאס איז דער זעלבער, צו דאס איז א ברודער, אן עלטערער צו א יונגערער, צו דער איז נאך אויף דראגס, צו ער איז שוין אויף דראגס, האט נעבעך א צושאסענע שטוב דער אייזענבאך, און ס'קען זיין ס'איז גארנישט דער אייזענבאך אויך נישט. ס'איז איין גרויסע משפחה. סאו טאמער איז דא ביי דוד אין קעמפ איינער אייזנבאך זאלט איר וויסן מ'האט שוין אפגעשראקן דעם מענטש אז מ'וועט ארויסווארפן זיינע קינדער אויב ער וועט ווייטער זאגן פאר נחום ראזענבערג אינפארמעישן ער האט עס מיר שוין געזאגט דעמאלטס ווען איך האב אים געטראפן שבת אין א שפיטאל אין נייעק ער האט עס מיר שוין געזאגט און יעצט וויל ער שוין נישט רעדן איך וויל זאגן פארן עולם איך נעם זיבעצן אהאלב דיסקלעימערס עס קען זיין ס'איז ליגנט ווייל יענער וועט נישט וועלן קומען פאראויס טאמער ס'מאכט זיך עפעס געזאגט האט ער מיר אז איינער אייזנבאך האט געטאטשט זיין זון די מאַמע געקומען וויזיטן דעם זון. ווען זי האָט געזען ווי ער פֿאָרט דורך מיטן גאָ-קאַרט, האָט ער אַ ציטער געטאָן. שרײַט די מאַמע, וואָס איז? זאָגט ער, ניין, מאַמע, ס'איז גאָרנישט. ניין, ניין, יעצט וועסטו מיר שוין זאָגן. און ער האָט אויסגעזאָגט, אַז ער מאַכט משכּבֿ זכר מיט אַ האַלבע קעמפּ. און קען זײַן מיט דודן אויכעט. און קען זײַן, דוד מאַכט מיט אים אויכעט, ווײַל דוד בעקט אים. מע האָט געסטראַשעט, טאָמער ס'וועט אַרויסקומען, וועט מען יענעם אַרויסוואַרפֿן. דו וואַרף יענעם אַרויס, און מאַך זיכער, אַז אַלע קינדער זאָלן וואַטשען פֿון איינעם אײַזנבאַך, וואָס ער פֿאָרט מיט אַ גאָ-קאַרט, וואָס ער איז אַ הענדימען אין נעפּענעק. יעצט. טאמער ס'איז נישט בדרך נישואין נאר באקראי בעלמא איז עס דרך זנות, איז עס נאר אסור מדרבנן, פארוואס? ווייל ס'זאל נישט צוקומען צו ארגערע זאכן. יעצט זאגט ער אבער אן דער ספר קרית מלך רב דארפסט אבער וויסן מי איכא משום גופא נוכראה, ביי אונז איז דרך נישואין אין קביעות, זאלסט אבער זייער וואטשן, עס קען צוקומען צו אז די מיידל וועט אנהייבן צו פילן די קאמפארטעביליטי און די סעקשועל אראוזמענט פון אן אנדערן גוף, אויף דעם זאלסטו זייער אבאכט געבן. איז טייטש איז אזוי, צו עס איז אסור מדברי תורה צו מדברי סופרים איז א מחלוקת, אבער עס איז נישט בקביעות, אזוי האלטן אסאך אז דעמאלטס איז נישט דא קיין איסור תורה נאר מען געבט מלקות מרדות, היינט אז מען געבט נישט מלקות מרדות זאגט ער אבער אין די ספר קרית מלך רב אז דא איז נאך א פראבלעם אז דאס צו טוהן מיט דעם שמואל'ס חשש אז זאל נישט פילן וויאזוי אן אנדער איינער זעהט אויס מיט איר אין בעט. יעצט איך וויל זאגן די אמת איז כ'האב שוין גערעדט פון דעם און כ'רעד פון דעם יעדעס יאר ס'איז נישט קיין נייע זאך און איך בין דאס מסביר אז דאס איז זייער א הארבע זאך, און יעדער טאטע זאל אבאכט געבן אז די קינדער זאלסטו נישט לאזן גיין ווייל דוד וויל האבן א גרויסע קעמפ, און די זעלבע איז מיט זאלי קאהן, ס'איז די זעלבע זאך, איך האב אינסייד אינפארמעישן אז ס'איז די זעלבע, מ'שלאפט מיידלעך און מ'שלאפט סיקס ניין פאזישאנס אויכעט, ס'איז א גרויל, עניוועי יעצט צו מיר גיין ווייטער, דאס וואס ס'שטייט אז ס'ראוי להכותן מ'זאל זיך שלאגן היינט איז דאך שוין נישט דא קיין שלעגעריי, זאגט דער טור און דער לבוש ברענגט עס צו. אז שלאגן טאר מען טאקע נישט, אבער מען דארף זיי לייגן על כל פנים אין חרם. די רבנים ווייסן דאך וויאזוי מען לייגט אין חרם, ניין? זיי האבן דאך מיך אויך געלייגט אין חרם, סאו בעיסיקלי דארפן זיי דאך וויסן וויאזוי מען לייגט אין חרם. על כל פנים, דא האבן אונז געהאט צוויי סעיפן, כ'האב דירעקט געזאגט ביידע סעיפן ווייל ס'איז דאך פארן זומער און מען דארף וויסן וויאזוי מען גייט צו צום זומער, אבער די עיקר וואס כ'האב געוואלט רעדן איז פון דעם סעיף א' פון. שחיבק ונישק אדער נהנה מקירוב בשר. זעהסטו פון דעם אז מ'טאר דאס נישט טון. יעצט לאמיר צוגיין קודם וואס טוט זיך אין סימן קוף צדיק הא אין הלכות נידה ביי אשתו, און נאכדעם וועלן מיר צוקומען וואס טוט זיך ביי אן אנדערע. ביי אן אשת איש. יעצט איך גיי אריין דא נאר בקיצור, איך גיי נישט אויסלערנען דא גאנץ סימן קיף צדי קיי. חזקאל טייטלבוים דער אליהו מלאך הברית, דער וואס איז דא זייער נאנט אין זיין משפחה אלעגעישנס אז ער האט געוואוינט מיט א שניר, און ער טענה'ט אז וואס טענה'ט ער? דער נואף טענה'ט אז ער נעמט עפעס מעדעצינען פאר היי בלאד פרעשור און ער האט זיך זיך טועה געווען ער האט גענומען די מעדעצינען פאר עפעס אנדערש ממילא איז ער משוגע געווארן איז ער געגאנגען צו די שוועגערין, איר הערט? דאס איז ביי אונז דזשאוק נאמבער סיקס טוירטי פאר. דאס איז אונזער דזשאוק, סיקס טוירטי פאר ס'האט זיך אים אויפגעטוישט די מעדעצין, איר פארשטייט אויף דעם האט מען געוואוינט מיט א שוועגערין, ס'איז יעצט שוין ארויסגעקומען אין די משפחה, סא עניוועי ער לערנט אויך פאר חזקאל טייטלבוים, חזקאל תשעה באב לערנט אונז אויכעט פאר, וואס לערנט ער אונז פאר? הלכות נידה, כ'האב מורא שוין צופיל גערעדט מיט יונגעלייט, ממילא האט עס געסטרייקט אין דיין פעמילי, אבער ס'גייט ארויסקומען, ס'גייט סורפעסן, עניוועי. כ'וויל נאך זאגן, שטייט דא אזוי, דברים, סימן קוף צדיק ה אין יורה דעה, דברים האסורים בימי נדותה, דא רעדט מען פון זיין ווייב. קיצור, חייב אדם לפרוש מאשתו, און בימי טומאתה, עד שתספור ותטבול, ס'טייטש ער טאר נישט מיט איר האבן קיין תשמיש. נאכדעם שטייט ולא ישחק, ער טאר נישט מאכן דזשאוקס מיט איר ולא יקל ראש עמה, אפילו בדברים, שמא ירגיל לעבירה, דאס לערן איך אלץ ארויס פון אן אשת איש, הערט אויס פונקטליך וויל איך זאלטס וויסן וואס מ'טאר נישט, טאר נישט. טוהן די אלע זאכן, אבל מותר להתייחד עמה, אבער ביי אן אשת איש טאר מען נישט, און ביי זיין פרוי מעג מען, ווייל דכיוון שבא עליה פעם אחת תו לא תקיף יצריה, סעיף בית איז לא יגע בה אפילו באצבע קטנה, דאס לערן איך ארויס פון אן אשת איש, ולא יושיט מידו לידה שום דבר, ולא יקבלה מידה שמא יגע בבשרה, וכן על ידי זריקה מידו לידה, או להיפך איז אויך אסור, נאכדעם קומט לא יאכל, לא ישתה. און לא ישב במיטה המיוחדת לה, דאס אלעס טאר מען נישט טון ביי אן אשת איש אויך נישט, לא יישן עמה במיטה אוודאי נישט, חלילה מיט אן אשת איש, אפילו כל אחד בבגדו, ואין נוגעין זה בזה, לא יסתכל אפילו בעקבה ולא במקומות המכוסין שבה, דאס איז פונקט אזוי ווי ביי אן אשת איש, ראוי שתייחד לה בגדים לימי נדותה שיהיו זוכרים, דאס איז אפילו אין הלכות נידה שוין נישט אנגענומען, אבער על כל פנים, ביי א פרעמדע פרוי איז דאס נישט שייך ווייל דו טארסט מיט איר נישט האבן צו טון. בקושי התקשט להתקשט בימי נדותה שלא ת שלא תתגנה על בעלה דאס איז ביי א פרעמדע פרוי נישט שייך איצט איז די טור קיין מאנס יעצט דא איז דא א מורא'דיגע פראבלעם כל מלאכה שאישה עושה לבעלה נידה עושה לו חוץ ממזיגת הכוס ווייל דאס פארלאנגט אסאך ווי מ'זאגט ישוב הדעת יעצט אין שולחן ערוך אין אבן עזר ווערט געברענגט א מורא'דיגע זאך.

הכביסה, ווייל דעמאלט גייט זי נישט אנגעטוהן בצניעות'דיג, און ולא יעבור על פתח זונה, והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה ונתכוון ליהנות ממנה כאילו נסתכל במקום התורף שלה ואסור לשמוע קול אישה, און אזוי ווייטער, דאס אלעס ווערט געברענגט אין שלחן ערוך. יעצט, ס'שטייט אבער נאך א מורא'דיגע זאך, און דאס איז אין אבן עזר סימן כף א, סעיף ה, אסור להשתמש באישה כלל בין גדולה בין קטנה בין שפחה בין משוחררת, מען טאר זיך נישט באדינען מיט א פרוי סיי א גרויסע סיי א קליינע סיי א שפחה סיי א משוחררת שמא יבוא לידי הרהור עבירה, איז שטייט דא באיזה שימוש אמרו, וואס מיינט מען דאס ברחיצת פניו ידיו ורגליו? אפילו ליצוק לו מים לרחוץ לו פניו ידיו ורגליו, אפילו אינה נוגעת בו, אפילו זי רירט נישט אן, הצעת המיטה בפניו ומזיגת הכוס. דאס איז די זעלבע זאך וואס ס'שטייט אין הלכות נידה, ביי א פרוי טאר מען נישט מיט א פרעמדע פרוי. הגה ויש אומרים הוא הדין באכילה עמה בקערה, נמי אסור בכל ערווה? כמו באשתו נידה. יעצט צו מען מעג האבן א סעקרעטערי א פרוי איז א גאנצע שאלה. איך דענק איך האב געהאט אמאל א גרויסע ביזנעס, כ'האב געהאט א שותף איינעם א טאהשער חסיד, טאהשער רבי האט בשום אופן נישט געלאזט א זיצן א סעקרעטערי הגם קיינער נישט אריין אינעם אפיס, אלץ געווען געמאכט מיט טעקסט מיט פעקסעס מיט אלעם, האט טאהשער רבי געזאגט ס'א הלכה אין שולחן ערוך מ'טאר זיך נישט משמש זיין מיט א פרוי, האב איך געזאגט רבי דאס איז דאך אבער נאר ביי זאכן. אזוי ווי לרחוץ פניו ידיו ורגליו מיט אלעם? זאגט ער ניין, טאמער מען קען צוקומען צו א הרהור איז עס אויף דעם אויך געזאגט געווארן, אבער זאגט רבי א מיידל קאסט הונדערט דאללער דעמאלטס געקאסט הונדערט דאללער א וואך, און א יונגערמאן קאסט דריי הונדערט זאגט דער רבי אזויפיל זאלסטו צאלן וויפיל ס'קאסט, סא די אלע וואס האבן גענומען די סעקרעטעריס און מען האט געלאכט פון קאשויער רב אז דער אלטער ווייסט נישט וואס ער רעדט, די האבן זיך ביטער טועה געווען, יעצט. איז למעשה איז יעצט אזוי. דא קומט אבער אריין א אינטערעסאנטער מחבר. מחבר איז אין סעיף ט ו און אין סעיף ט ז. אם הוא חולה, אויב ער איז א קראנקער, ואין לו מי שישמשנו זולתה, ס'איז נישט דא ווער ס'זאל אים באדינען נאר די פרוי, מותרת לשמשו, מעג זי אים באדינען רק שתזהר ביותר שתוכל, ליזהר זאל זיין געווארנט וויפיל זי קען מהרחצת פניו ידיו ורגליו והצעת המיטה אז זאל אים נישט מאכן דעם בעט און עס זאל זי זאל נישט וואשן פניו ידיו ורגליו דאס איז סעיף ט ו. ט ז שטייט ווען די אשה חולה ווען זי איז קראנק והיא נידה און זי איז א נידה אסור לבעלה ליגע בה טאר ער זי נישט אנרירן כדי לשמשה זאל זי באדינען אדער כדי להקימה זאל זי אויפשטעלן להשכיבה זאל זי לייגן לסמכה און אונטערלענען. ויש אומרים, ברענגט די רמא, דאם אין לה מי שישמשנה, טאמער ס'איז נישט דא אן אנדערער זאל זי באדינען, מותר בכל, מעג מען די אלע זאכן טון, דאס ברענגט דער הגהות מרדכי אינעם ערשטן פרק מסכת שבת, וכן נוהגים אם צריכה הרבה לכך. יעצט שטייט סעיף י ז, אם בעלה רופא, אויב דער מאן איז א דאקטער,

און אויך ויש סכנה בחליה, ס'איז דא א סכנה. ס'איז דריי זאכן, אויב ס'איז נישט דא אן אנדערע דאקטער, און אויב זי מוז עס האבן וויכטיג, און ס'איז דא א סכנה. אזוי מדקדק דער בית יוסף אינעם לשון הרמב ן, סימן קכ ז. שוין. יעצט קומט דא דער ש ך, סעיף קטן כ, אסור למשש, זאגט ער, ומיהו אם החולה מסוכן ואין לו רופאים משמע קצת מדברי תשובת הרמב ן, סימן קכ ז, דשרי מפני פיקוח נפש. אלא. דיש לומר מען קען זאגן אז די רמבן לטעמיה אזיל גייט נאך זיין טעם דסבירא ליה וואס ער האלט אז נגיעת נידה אינו אלא מדרבנן די רמבן האלט אז א נגיעת נידה איז נאר א דרבנן אבל הרמבם דנגיעת ערוה אסורה מן התורה איז הכא אף על פי שיש פיקוח נפש אפשר דאסור משום אביזרייהו דגילוי עריות וצריך עיון עד כאן לשון הבית יוסף. יעצט קומט אויס יעצט אז דא דא א באמבע האט געפלאצט אז די רמבן האלט אז נגיעה פון א אישה נידה איז נאר א דרבנן און די רמב ם האלט אז א ערוה איז א דאורייתא קומט אויס לויטן רמב ם דארף די פרוי קודם שטארבן און ער טאר זי נישט אנרירן און ס'אין חכמה ואין עצה ואין תבונה כנגד ה'. אויף דעם איז דא אסאך מענטשן וואס זיי טוען זיך אנלאנען און זאגן, הע הע, דו ווייסט דאך אז ס'איז דא א שיטת הרמבן, וואס דער רמבן האלט אז א נגיעת נידה איז נאר א דרבנן, גייט מען אויס מיט א מיידל און מען האגט און מען קישט און מען מאכט קירוב בשר, און זי זאגט, איך האב דאך נישט געוואוינט מיט איר. יעצט אויף דעם וויל איך רעדן און דאס וויל איך צו צעלייגן.

מען האט הנאה דערפון און מען וויל זיך עראוזן צו מאכן ביאה, כמו שכתוב לעיל סימן קנ ז סעיף קטן י, מה שאין כן כאן, נע דא וויל ער דאך נישט טון אלס תאווה און חיבת ביאה, ער וויל נעבעך טאפן דעם דפק. וכן המנהג פשוט שרופאים ישראלים ממשמשים הדפק של אישה אפילו אשת איש או עובדת כוכבים, אז מען איז מתיר דאקטוירים זאלן טאטשען פרויען אפילו אשת איש אדער גוים, אף על פי שיש רופאים אחרים עובדי כוכבים, דארף ער נישט זאגן נעם דעם גוי, ער מעג עס טוהן ווייל ס'איז נישט דרך תאווה וחיבת ביאה וכן עושין שאר מיני משמושים על פי דרכי רפואה אלא הדבר פשוט זאגט דער שך כמו שכתבתי ס'איז א חילוק צווישן תאווה און חיבת ביאה צו נישט יעצט ביי תאווה חיבת ביאה איז עס א דאורייתא ווען ס'איז נישט תאווה און חיבת ביאה דעמאלטס ווערט עס לויטן רמבן

נו וויאזוי קען ער האלטן דא דער בית יוסף דער מחבר אז מען מעג ממשש זיין א דפק? אוודאי מיט דריי תנאים אז ס'איז נישט דא אן אנדערע זאל זי באדינען, און אויך זי מוז עס זייער וויכטיג האבן, אויך ס'איז דא א סכנה אין איר קראנקייט, אבער על כל פנים וויאזוי איז ער עס מתיר? לויטן רמב ם וואלט עס געווען אסור, זאגט ער אז דאס איז דער חילוק, דער חילוק איז אז טאמער זי איז ס'איז דא די דריי תנאים. זאגט ער אבער מכל מקום באין סכנה אסור לבעלה למשש הדפק כשהיא נידה וכדאיתא בתשובת הרמבן, דער רמבן אליינס זאגט אז נאר טאמער סאיז א סכנה אין איר חולי. סאיז טאמער דא דריי זאכן איז קודם איז זיך נוהג היתר אויב סאיז נישט דא קיין אנדערע דאקטער אם אין רופא אחר אויכעט וצריכה אליו אויב זי מוז עס האבן און נאך ויש סכנה בחליה טאמער נישט איז אפילו לויטן רמבן איז עס אויך אסור פארוואס נאר מען רעדט דא פון אן איסור דאורייתא. ווייל לאמיר עס האבן יעצט זייער קלאר ארויס, לעטס העוו איט ווערי קליערלי ספעלד אוט. אויב ס'איז נישט דא די דריי זאכן, האלט יעדער אז מען טאר נישט. אויב ס'איז דא די דריי זאכן, האלט יעדער איינער אז מען מעג. יעצט אויב עס איז דא אזא מין זאך וואס דאס הייסט דרך תאווה וחיבת ביאה, דאס איז פארוואס מען גייט אויס, וויי דו יו האג א גורל, וואס האגסטו דען? תאווה, ס'שטופט דיך, און ס'מאכט דיך חיבת ביאה, אז דו זאלסט וועלן מיט איר, ווי מען זאגט, מזנה זיין, אדער סתם זיך האגן און ענדזשויען, אויף דעם האלט יעדער אז דאס איז א איסור דאורייתא, אויף דעם איז נישט דא קיין לית מאן דפליג. יעצט לאמיר צוריק גיין ווייטער וואס דאס טוט זיך יעצט ביי א פרעמדע פרוי, האבן מיר דאך געזאגט אז אן אשה נידה ווייסט מען כל שכן אן אשת איש, כ'האב ענק שוין פארגעלערנט. אין הלכות אישות סימן כ' סעיף א', און איך וויל עס נאכאמאל איבערחזר'ן ווייל דא די צוויי מעדזשיק ווארדס וואס עטס האטס נישט געכאפט, הבא על אחת מן העריות ווען איינער קומט אויף איינעם פון די עריות או שחיבק ונישק ער האט זיך געהאגט און געקושט ונהנה בקירוב בשר און ער האט הנאה, פונעם קירוב בשר, דאס איז די זעלבע וואס ס'שטייט ביי א פרוי אז ס'איז דא תאווה וחיבת ביאה, דעמאלטס הרי זה לוקה ווייל דעמאלטס איז עס אסור מן התורה וחשוד על כל עריות, דעם האב איך געוואלט צוקומען אז מען זאל עס האבן קלאר ארויס, ס'איז דא אזאלכע וואס זיי זאגן איך גיי אויס מיט א מיידל איך מאך נאר האגינג און קיסינג צו מיט אן אשת איש, צו איינער פרעגט מיך צו קען מען דורך פארן די טאל בוטס? איז ס'ווענדט זיך צו ס'איז דרך חיבה, אזוי ווי ס'שטייט אין שלחן ערוך, דרך חיבה ודרך ביאה, אדער חיבוק ונישוק ונהנה בקירוב בשר, דעמאלטס האסטו עובר געווען אויף א איסור דאורייתא. יעצט לאמיר גיין אביסל אריין אין די זאך צו צעלייגן. ס'איז א זאך וואס מ'האט אין חדר נישט געלערנט, דער רבי האט עס פארהוילן, דער רבי האט נישט געוואלט זאלסט וויסן דערפון, סאו לאמיר אונז אביסל אריינגיין אין דעם. צו צעלייגן עס וועט עטס האבן אביסל אויפן זומער וויאזוי מען דארף זיך אויפפירן יעצט, און אפילו צו ס'איז דרך חיבוק ונישוק דרך חיבה איז אויכעט געבליבן יעצט א מחלוקת צווישן רמבם און צווישן רמבן, אויב ס'איז דרך חיבה האלט דער רמבם אז ס'איז אסור מן התורה, און דער רמבן האלט אויך אז ס'אסור מן התורה, נאר טאמער טוט ער עס נישט דרך חיבה דעמאלטס, און ס'איז נאך דא א קראנקע אויכעט. דעמאלטס איז דער רמבן מיקל, און דער בית יוסף האלט אויכעט אז ס'איז מותר, אבער ס'האט זיך די דריי תנאים וואס דעמאלטס איז מען מיקל. יעצט אין יורה דעה סימן קנז, דארטן רעדט מען וועגן קרבות לעריות, איז דארטן דא א מחלוקת צווישן רמבם און צווישן רמבן, צו די איסור קרבות לעריות איז מדאורייתא צו מדרבנן, אזוי ברענגט צו דארטן אין שך אין דעם שך אין יורה דעה סימן קנז. שרייבט דער שך דמכל מקום משמע דאף הרמב ם לא קאמר אלא כשעושה חיבוק ונישוק דרך חיבת ביאה. און אין רמב ם'ס לשון איז דרך תאווה, דעמאלטס איז מען לוקה. איז די קומט אויס זאגט דער שך אז לויטן רמבן אז טאמער ס'איז נישט חיבוק ונישוק דרך ביאה אדער דרך תאווה, דעמאלטס וועט זיין לויטן רמבן נאר א דרבנן, איז ביי וואסערא פאל איז דאס? למשל א דאקטער דארף אנכאפן, אדער דו גייסט אין סטאר מען געט דיר טשענדזש און דו קענסט נישט זאגן די פרוי לייג עס אראפ, איך זאג אייביג לייג עס אראפ ווייל טאמער נישט וועט זי נאך באלד זאגן אז מען האט זי געטאטשט, מען דארף זיין זייער קעירפול, עניוועי איז ביי א טאל בוט אז מען פארט אדורך וויל איך באלד צוברענגען, ס'איז דא וואס זיי געבן מיט א גלאוו, ס'איז דא וואס זיי האלטן אז ס'איז גארנישט בעסער מיט א גלאוו, באלד וועט עטס הערן. יעצט איך געווענטליך ווען איך גיי איך האב די לעיטעקס גלאווס און איך געב עס סאו בעסער פון דעם קען איך נישט טון. יעצט דער סמג און דער כתר תורה שרייבט אויכעט די זעלבע אז לויטן רמבן אויב ס'איז נישט דא קיין חיבוק ונישוק דרך חיבת ביאה אדער אזוי ווי די לשון רמבם דרך תאווה דעמאלטס איז עס נאר א דרבנן. יעצט קומט אויס לויט דעם אז טאמער דו גייסט אויס מיט א מיידל און דו קישט זי אדער דרך תאוות ביאה. דער חיבוק ונישוק דרך תאוות ביאה, אדער אזוי ווי די לשון הרמב ם דרך תאווה, ענדזשויסט דיך, ווערט עס א דאורייתא, לויט יעדן. יעצט, ס'דא א ספר וואס הייסט נחפה בכסף, ס'איז אין חלק ב' סימן י ט, ברענגט ער די גאנצע מחלוקת פונעם רמב ם מיטן רמבן, און ער זאגט קלאר אז די רמב ם האלט אז קריבה דאורייתא אפילו ווען ער טוט נישט בדרך חיבה אבער בדרך. ביאה, אבער בדרך תאווה, און אויף דעם איז דער רמבן אויך נישט מחולק, דער רמבן איז נאר מחולק ווען ס'איז נישט דא דרך חיבה. יעצט ס'איז דא ספר בית יעקב פון איזמיר, ברענגט ער דארט צו דער שך וואס ער וויל זאגן אז לויטן רמבן טאמער ס'איז נישט דא דרך חיבה און דרך ביאה, דרך חיבת ביאה איז נישט מן התורה, זאגט ער אז ס'איז נישט ריכטיג, ווייל די גמרא ברענגט, אז עולא האט געקישט זיינע שוועסטערס ווען ער האט זיי געטראפן האט ער זיי געקישט, זאגט די גמרא, דאס איז א גמרא מסכת שבת דף י ג און אין עבודה זרה דף י ז, זאגט די גמרא פליג עולא אדידיה אדידיה, עולא אליין קריגט זיך אויף זיך, ווייל דער זעלבער עולא האלט אז אפילו שלא על ידי חיבת ביאה טאר מען אויך נישט טאטשן א ערווה, און א שוועסטער איז אן ערווה. איז זאגט דער ספר בית יעקב.

דיע טאר מען אויך נישט מן התורה, איי פארוואס איז די שך מתיר ביי א דאקטער, דאס וואס איז דא די דריי היתרים אז ס'איז פיקוח נפש ס'איז נישט דא קיין אנדערער און זי מוז עס האבן, יעצט דער שך ברענגט דארט אז ס'איז געווען אמוראים וואס זיי האבן געקישט זייער משפחה, איז זאגט ער א מוראדיגע זאך די ספר בית יעקב, דער שך האט פארגעסן די תוספות, וואס תוס' זאגט דארטן אין מסכת שבת און אין עבודה זרה, אז עולא האט געזאגט אז צו מיר איז מיינע שוועסטער גלייך אזוי ווי א באלקן, א באלקאן, געפינט מיר אויכעט, איינער פון די אמוראים האבן געטאנצט מיט די כלה, האבן אויפגעהויבן די כלה, האט מען געזאגט ווי אזוי מעגסטו טון אזא זאך, האט ער געזאגט ביי מיר איז עס גלייך אזוי ווי א האלץ, אבער אנדערע נארמאלע מענטשן וואס האבן אין זיך דעם יצר הרע טארן עס נישט טון אפילו שלא כדרך חיבה. און אזוי זאגט דער ספר בית יעקב, און ער ברענגט אויכעט אז דער לבוש האלט אויך אזוי. יעצט איז דא נאך א זאך, אין ערך שי אין סעיף קטן א' ווערט געברענגט א מורא'דיגע זאך, כ'האב עס שוין נאכגעזאגט אסאך מאל דאס אויכעט, אונז ווייס מיר אז די אנשי כנסת הגדולה האבן מבטל געווען דעם יצר הרע פון זנות, ברענגט דארטן די גמרא ס'איז נישט געווען אן איי צו באקומען אין די גאס, האבן זיי צוריק. געשטעלט דעם יצר הרע, נאר וואס, זיי האבן דאך אים דאך מבטל געווען, איז געבליבן אז ער איז שוין נישט אזוי פערפעקט ווייל ער איז שוין געווען נאך א ריקאנסטראקשן, מען האט אים צוריק געבויעט, איז בבתו ואחותו, זאגט די גמרא אין מסכת קידושין, האט מען מבטל געווען דעם יצר הרע, ממילא מעג זיך א מענטש מייחד זיין מיט זיין מאמע, מיט זיין טאכטער און מיט זיין שוועסטער, און אזוי שטייט אין די גמרא אין מסכת יומא דף סט, און אין סנהדרין דף סד, אז ס'האט געהאלפן. אויף די אנשי כנסת הגדולה'ס מבטל זיין האט געהאלפן אז מען זאל נישט מתגרה זיין מיט קרובים. יעצט איך האב שוין געזאגט אסאך מאל די גמרא איך האב עס שוין נאכגעזאגט אבער איך זאג עס ענק יעצט נאכאמאל היינט בזמן הזה איז דאס נישט קיין היתר ווייל דער יצר הרע פון זנות האט זיך אזוי גוט צוריק געבויעט אז ווי נענטער א קרוב אלץ נענטער איז די זאך. יעצט עטס הערן די פרשה פון דעם טייטלבוים ווי מען זאגט ארויסקומען אין די גאס ס'איז א שוועגערין. ס'איז די נאנטסטע וואס ס'איז דא. ס'איז נישט דא היינט קיין ברודער, ס'איז נישט דא היינט קיין שוועסטער, ס'איז נישט דא גארנישט, ס'איז אלעס די זעלבע ערוה, די ריזן ס'האמער אזויפיל טאטעס האבן געשלאפן מיט מיידלעך, ס'האמער אזויפיל מאמעס וואס האבן געשלאפן מיט די אייגענע קינדער, מיט די זיהנעם, האמער אלעס. סאו במילא דאס וואס די גמרא זאגט אז אמו בתו ואחותו איז היינט נישט שייך ווייל מ'האט מבטל געווען דעם יצר הרע, דעיס איז היינט שוין צוריק געקומען, דער יצר הרע האט זיך שוין צוריק אויפגעבויט. יעצט ס'איז דא אזאלעכע אחרונים וואס זיי זאגן אז בת בתו האט א דין ווי בתו, אזוי ווי נאך זיין טאכטער האט ער נישט נאכלויפן, איז נאך בת בתו האט ער אויך נישט נאכלויפן, אזוי זאגט די ר"ן דארטן אין די גמרא מסכת קידושין. לייג איך צו אויף דעם אויכעט אז היינט האט ער זיך שוין אזוי אויפגעבויעט אז בת בתו איז פונקט אזא געפאר ווי בתו, אפשר נאך א ארגערע געפאר. יעצט ווערט געברענגט אין מסכת שמחות, די רדל ברענגט עס צו אין פרק י ג, ווער מען קען שלאפן מיט אים ביים לעבצייטן, קען מען אים באגראבן נאכן טויט? ס'טייטש אזוי, ס'דא אזאלכע מענטשן וואס מ'קען באגראבן, למשל א מאמע מיט א זוהן קען מען באגראבן אינאיינעם און אויך מיט אן אייניקל קען מען באגראבן אינאיינעם, לאמיר זאגן זיי שטארבן אינאיינעם, ס'איז נישט דא פלאץ זיי צו באגראבן קען מען זיי באגראבן, איז במילא א בת בתו קען מען אויכעט באגראבן, זאגט דער רדל אין מסכת שמחות, ס'משמע, כל הישן עמו בחייו קען מען נקבר עמו במותו, ממילא קען מען א בת. בתו אויך, ס'איז נישט דא קיין יצר הרע. אזוי וויל ער ברענגען א ראיה צו דעם רמב ם. אבער איך זאג ענק נאכאמאל, נאכאמאל וועל איך ענק זאגן, היינט איז די אלע זאכן געטוישט, ס'איז נשתנה העיתים. איי וויאזוי קען דאס זיין די תורה טוישט זיך נישט האב איך ענק שוין געזאגט. ס'איז דא אין אבן עזר, שפעטער איז דא אין סימן כ ג אז נאר לא נחשדו ישראל אויף משכב זכר. עס ברענגט דארטן א מחלוקת גראד דער שך מיטן בח אז ביי אונז אין פראג איז מען יא נכשל ווייל ס'געווען נפרץ, ס'האט זיך נישט געטוישט די תורה, ס'האט זיך געטוישט דער מענטש. יעצט אין ספר נתיבות לשבת סעיף קטן א' ברענגט ער אז ער זאגט אז די רמב ם איז גערעכט און נישט דער שך, ווייל ער זאגט דארטן אז אסור לישון באשת איש ונידה הוא בבגדו והיא בבגדה, די גמרא ברענגט מסכת שבת דף י ג אז מ'טאר נישט שלאפן מיט אן אשת איש אדער מיט א נידה הוא בבגדו והיא בבגדה, יעצט דארט שמועסט זיך אפילו שלא כדרך חיבה, ווייל די גמרא זאגט אז ס'איז. גלייך אזוי ווי צוויי אכסנאים וואס זיי קענען זיך איינער דעם צווייטן, מען רעדט ווען ס'איז א אישה נידה. יעצט, דארט איז דאך נישט דא קיין חיבה ורעות, פארוואס ווייל זיי מעגן דאך עסן אויף איין טיש, כאטשיג זי איז א נידה. און אזוי ווייזט אויס פון רשי דארט, די גמרא זאגט מה אשת רעהו דאסר לן ייחוד מן התורה מאחיך בן אמך, אזוי פסק'נט מען אז ייחוד איז אסור אפילו שלא כדרך חיבה, ממילא, טאר מען נישט חיבוק ונישוק אויך נישט אפילו בדרך חיבה האב איך שוין געזאגט די גאנצע יסוד איז געבויעט פון א אישה נידה פון אן אשת איש. יעצט אין פני יהושע חלק ב' סימן מ ד שרייבט ער אז די רמב ם האלט דווקא דרך תאוות חיבה איז אסור מן התורה אין כנסת הגדולה אין יורה דעה סימן קצ ה, סעיף י ג ברענגט ער אויך צו א רדבז חלק ד' אז ער האלט נישט אזוי ווי דער שך, אין עצי ארזים זאגט ער אז די הלכה יא ווי דער שך, ווייל טאמער נישט האט ער א קשיא פונעם רמב ם אויפן רמב ם. למעשה וויל איך אבער נאכאמאל באטאנען, דער שך האלט נאר דריי תנאים אויב ס'איז ער מוז עס האבן, ס'איז נישט דא אן אנדערע דאקטער און ס'איז פיקוח נפש, און ס'איז נאר אנצורירן און נישט בדרך חיבה, און דאס זאלט עטס קיינמאל נישט אוועקגיין פונעם אמת, און אזוי ברענגט אויך די ספר זרע אברהם חלק י ד, סימן ה. יעצט אויב עטס געדענקט כ'האב ענק דערציילט אמאל א מעשה פון די גמרא מסכת שבת, און ס'איז אויך אין תנא דבי אליהו אז ס'איז געווען א חסיד וואס זיין ווייב איז ארום געגאנגען מיט זיינע תפילין, ער איז געשטארבן אין די אינגע יארן, ער האט אלעס אפגעהיטן, האט ער זי געפרעגט בתי מיין טאכטער וויאזוי איז געווען? ווען דו ביסט געווען נישט ריין זאגט ער, ער איז געשלאפן אינעם זעלבן בעט ווי איך און אונז זעמיר געווען אבער שלא בדרך חיבה, יעדער איז געווען אנגעטון הוא בבגדו והיא בבגדה, האט ער געזאגט ברוך המקום שהרגו, האסטו דא א ראיה אז אפילו ס'איז שלא בדרך חיבה און זיי נאר געשלאפן אין איין בעט, איז ער געשטראפט געווארן אזוי ווי ער האט בועל געווען א נידה, יעצט כ'האב פריער נאכגעזאגט פונעם ספר נחפה בכסף חלק ב' סימן י ט, ברענגט ער אויך א מורא'דיג ווארט. ער זאגט אזוי, אויף דעם וואס די אמוראים האבן געקושט און מנשק געווען זייערע שוועסטערס און זייערע קינדער, אויף דעם, אויף די ראיה קען מען זיך זייער שטארק דינגען, ווייל אפשר האבן זיי נישט געהאט דעם יצר הרע ביי זיך, און ס'איז נישט געווען קיין תאוות ביאה. זאגט ער, אבער זאלסט וויסן איין זאך, טאמער דו ביסט נישט פון די גרויסע תנאים, זאלסטו דיך אויסלערנען אז די מתחילה, מאכט עס דער יצר הרע שלא כדרך חיבה, און נאכדעם קומט דער יצר הרע און רייצט דיך אן און ער מאכט עס בסוף אז ס'זאל זיין דרך חיבה, ממילא איז עס אסור מן התורה מכל מקום. יעצט, דאס איז א מורא'דיגע זאך, אונז ווייסט מיר אז אין אומן מרע לאומנתיה, ער באצאלט אזויפיל געלט צו ווערן א דאקטאר, איז גייט ער עס נישט ווי מ'זאגט קאליע מאכן, ממילא אז ער גייט עס נישט קאליע מאכן, עט ער נישט צוקומען, אוודאי אויב ס'איז דא די אלע דריי תנאים, אבער עט נישט צוקומען פון שלא כדרך חיבה צו דרך חיבה. און גראדע אויף דעם קען מען זיך אויך דינגען. עס האמיר געזען א צאהל חברה וואס האבן בועל געווען פרויען וואס זיי האבן זיי אריינגעטראגן אין אן עמורדזשענסי רום, אונז ווייסט מען פון די אלע זאכן. ס'איז דא גענוג דאקטוירים וואס האבן בועל געווען פרויען וואס זיי האבן געטאטשט ווי מען דארף נישט, מען האט איינגעזעצט אסאך. סאו בקיצור, ס'איז דרך חיבה עט אלל טיים.
יעצט, אין ספר בתי כהונה חלק ב' סימן יב דף יג שרייבט ער אויך אזוי. אז טאמער ס'איז דרך חיבה איז עס אן ערנסטער פראבלעם, און ער ברענגט צו פונעם רמבן אין ספר המצוות, שנמנעים מהתעדן עם העריות, זעהן מיר דאך אז טאמער ס'איז יא דא א התעדנות, ס'איז דא א ליבשאפט, דעמאלטס האלט דער רמבן אויך אז ס'איז א איסור תורה, און אזוי שטייט. אין ספר החינוך, אין אבני משפט סעיף קטן א', שרייבט ער אויך די זעלבע, אז דער רמב ם איז די זעלבע ווי דער סמג אין לאוין סימן קכ ו, און אלעס איז אסור טאמער ס'דא דרך חיבה און דרך תאווה. יעצט, ווען איך פלעג פארלערנען הלכות נידה, מיט יארן צוריק, כ'האב געמאכט א ספר דערויף, פלעג איך אלץ זאגן א נידה איז א איסור תורה. למשל ווען איינער נעמט א גאן ער זאגט קיש דיין ווייב ווען זי איז א נידה ביסטעך מחויב מוסר נפש צו זיין.
לויטן רמבם זיכער. יעצט ס'איז דא א ספר ס'הייסט חוות יאיר, שאלות ותשובות חוות יאיר, סימן קיף פא בית, איינער האט אים געפרעגט דארט מ'האט אים מאנס געווען אז ער זאל קישן זיין פרוי וואס איז אן ערווה, איז ברענגט ער אז ס'איז דא א רן אין מסכת פסחים אנפאנג פונעם צווייטן פרק און אויך אין מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין שרייבט ער דארטן ביי אונס אויף קריבות לעריות איז אויך דער דין פון יהרג ואל יעבור, איז בקיצור. ארבעט ער ארום דא צי דער שך איז אויך געזאגט געווארן דא וואס דא איז נישט דרך חיבה און דרך ביאה ווייל איינער צווינגט דאך אים אז ער זאל געבן א קיש אדער קען זיין ניין אז וויבאלד ער קישט זי און ער האט הנאה הייסט עס שוין דרך ביאה איז במילא איז אין דעם א גאנצער מדובר ווען איינער צווינגט דיך זאלסט קישן אן ערווה וואס דער דין איז צי ביסט זיך מחויב מוסר נפש צו זיין צי איך קען זאגן אז דאס איז נישט דרך ביאה יעצט זאגט ער אז אזוי פירט אויס דער חוות יאיר אז דער שך איז א יחיד און די אלע פוסקים האלטן נישט אזוי, די אלע פוסקים האלטן נישט אז ס'מוז זיין דווקא בדרך תאווה וחיבה ממילא עט עס זיין אסור. יעצט אין פלתי אין סימן קיף צדיק ה אין סעיף ו' ברענגט ער אויכעט צו דעם שך און ער האלט אז טאמער ס'איז נישט דא קיין דרך חיבה למשל א דאקטער מעג מען. זאגט ער וכן נוהגין אזוי איז מען זיך נוהג שאשה שיש לה מכה בבטנה א פרוי וואס האט א מכה אין בויך ובכל מקום תורפה דארטן ווי ס'דא די די אותו מקום שהרופאים רואים אותה די רופאים באקוקן עס און זיי טרייען עס צו היילן וזה ודאי בגדר גילוי עריות. דאס איז דאך גילוי עריות, כדאיתא בסנהדרין, סנהדרין דף עיין ה' עמוד א' שטייט אזוי, ס'איז געווען א מענטש וואס ס'איז אים אריין א ליבשאפט אין א מיידל, האבן די חזל געזאגט, און ער איז זייער קראנק געווארן, האבן די דאקטוירים געזאגט אז זי זאל זיך אויסטון נאקעט, ער זאל זי כאטש זען נאקעט וועט ער געזונט ווערן, האבן די חזל געזאגט ניין, תמות ער זאל שטארבן ואל תעמוד לפניו ערומה, זאל נישט שטיין נאקעט, נאכדעם זאגט דא די גמרא זאל רעדן, האבן די חזל אויך געזאגט. זאל שטארבן און זאל נישט רעדן. יעצט קומט דאך אויס דא איז דאך דא א גרויסע קשיא אויפן שך, דו שך זאגסט אז צו היילן מעג מען, זעסט דאך אז נישט, מען האט נישט געלאזט צו היילן א מענטש דורך דעם וואס די פרוי זאל שטיין נאקעט פאר אים, איז במילא קומט אויס אז אפילו לויטן שך טאמער ס'איז דרך חיבה טאר מען נישט, אזוי ברענגט דער סדרי טהרה און די עצי לבונה. דער ביאור הגרא אין יורה דעה אין סעיף קטן כ א, דער חוות דעת אין סעיף קטן י ג, און דער נודע ביהודה תנינא, חלק יורה דעה סימן קיף כ ב, רעדט ער אויכעט וועגן דעם. איז בקיצור, זעהסטו דאך פון דעם אז אפילו לרפואה האט מען נישט אייביג מתיר געווען. נישט אזוי ווי דער שך האט עס אפגעלערנט בפשטות. יעצט אין רבינו יונה אין אגרת התשובה שטייט אזוי. דאסור ליגע באשת איש כדי ליהנות מן המגע, מען טאר נישט אנרירן אן אשת איש, מען זאל הנאה האבן פונעם אנרירן, און ס'ווייזט דאך אויס אזוי ווי דער ש ך, און אזוי ווי עס ווייזט אויס פון דעם ריב ש סימן תכ ה וואס ער שרייבט שאפילו קריבה לבד, רצה לומר קריבה של הנאה כגון חיבוק ונישוק. על כל פנים. וויאזוי ס'זאל נישט זיין איז רעדט מען דא ווען ס'איז נישט דא קיין תאוות חיבה מיט ביאה, און אזוי שטייט אויכעט אין ספר עזר מקודש סעיף קטן א' אז מען טאר נישט טאמער ס'איז דא א תאוות ביאה, יעצט אין ספר הריב ש וואס כ'האב שוין פריער געברענגט אין סימן תכ ה זאגט. אז אפילו קריבה לבד רצה לומר קריבה של הנאה כגון חיבוק ונישוק אסור מן התורה ואפילו בלא ייחוד דליכא למיחש לביאה אפילו מען טוט עס אין פאבליק ביי א חתונה דו קישט אן ערווה איך האב נישט קיין מורא צו צוקומען צו ביאה דאס אליינס איז אויכעט אסור. יעצט אין עזר מקודש וואס איך האב פריער געברענגט זאגט ער א מורא'דיגע זאך אז קריבה לעריות, אפילו שלא כדרך חיבת ביאה איז אויכעט אסור, פארוואס? ווייל וויבאלד לויטן רמב ם איז דא תאוות חיבת תאווה מיט ביאה איז דאך אסור מן התורה, נו פון וואנעט ווייסטו ווען ס'עט זיך אויפהערן אז דו'סט אנהייבן קריבות ווייסט דאך נישט ווען דו'סט ענדיגן, איז דאס א מין זאך וואס דאס הייסט חצי שיעור איז אסור מן התורה, אדער ער זאגט נאך בעסער ער זאגט אז. אזוי ווי ביי איסור ייחוד האט מען נישט מחלק געווען צווישן א פרוי וואס דו האסט א חשש תאווה אויף איר, איז די זעלבע זאך ביי קריבות אויך די זעלבע, ווייל דו קענסט נישט וויסן ווען דער יצר הרע וועט זיך אנכאפן. זאגט ער לויט דעם, דאס וואס מען קישט נישט די טעכטער צו די אייניקלעך צו די אלע, איז דאס נישט קיין מידת חסידות, דאס איז גאר די עיקר הלכה היינט. און אין ספר בתי כהונה חלק ב' סימן י ב זאגט ער אזוי, אז ס'דא אזא זאך וואס מ'זאגט אמרין לנזיר סחור סחור לכרמך לא תקרב, זאלסט נישט צוגיין צו דיין וויינגארטן און שמעקן די טרויבן, עסטו ווערן אינגאנצן פארלוירן. די זעלבע איז דא אויכעט, וואטש דיך וואס דו טוסט. און יעצט אפילו כ'וועל האלטן ווען מ'טוט עס נישט לשם תאוה און לשם ביאה, אפילו א דאקטער למשל, ער דארף אויך זיך וואטשן, ס'דא גענוג פראבלעמס מיט זיי אויכעט, איז דער חוות יאיר אין סימן קפ ב זאגט, ער ברענגט צו פון תרומת הדשן, אפילו אויף אזא פלאץ ווי ס'איז נישט דא קיין קריבה פון חיבה וואס די תורה אסר'ט, מכל מקום מכוער הדבר מאוד ס'איז זייער מיאוס. יעצט אין שדי חמד מערכת חתן וכלה און חופה אות י ב דיבור המתחיל קריבה ברענגט ער די מחלוקת צווישן רמב ם, און צווישן רמב ן, צי דווקא ווען ער ברענגט מאכט עס דרך חיבה און אזוי ווייטער, איז זאגט ער אז דאס איז נאר למשש הדופק ווען ס'איז דא א צורך און ס'איז נישט דא אן אנדערע, אבער אויסער דעם טאמער ס'איז נישט דא קיין צורך איז חלילה ס'איז לכולי עלמא איז אסור אפילו נגיעה בעלמא און ס'איז מן התורה. און אזוי שרייבט ער דארטן אין אות כ ו דיבור המתחיל.
וגם, און ער ברענגט אויך די זעלבע מחלוקת הפוסקים צו קריבה לעריות און א נידה איז אסור מן התורה אדער נאר מדאורייתא קריבה של חיבוק ונישוק, שרייבט ער אבער לכולי עלמא אסור כל מין קריבה ונגיעה, דאס איז אסור. יעצט אין אגרות משה אין סימן נ"ו שרייבט ער מען האט אים געפרעגט אז מען זעט אין אמעריקע מען איז מיקל אפילו די יראי השם, מען געבט א האנט פאר א פרוי ווען זי שטרעקט אויס, זאגט ער אז קען זיין ווייל זיי האלטן אז דרך חיבה ותאווה איז אסור, זאגט ער אבער למעשה איז קשה לסמוך על זה, איז שוין ר' משה מיט די גרויסע קולות. יעצט אין עוד יוסף חי, הלכות א' פרשת שופטים, ברענגט ער דארטן אז ס'שטייט אין קבציאל, ס'איז געווען א מנהג אין יוראפ אז ווען ס'איז געקומען אן אורח אין הויז צו א חבר, צו א ביזנעס פארטנער, האט מען אנגעכאפט דעם אורח די הענט, טאמער איז די פרוי דארט געווען האט זי אויך אנגעכאפט די הענט, מען האט זיך זייער שטארק אנגעכאפט לשם חיבת השלום. איך ווייס דא אין אמעריקע איז געווען א איד א מולטי מולטי מיליאנער, געשם'ט אין אלע גאסן, און די קינדער זענען אין בענקראפסי, ווייל די פרוי האט געגעבן פאר יעדן די האנט. איז שרייבט ער דארטן, דער עוד יוסף חי, אז א ירא שמים זאל זייער געווארנט זיין, ווייל די נגיעה יד ביד איז דאך דרך חיבה, אז מען גיבט א טייט סקוויז, אך! איז וועגן דעם, אזוי זאגט ער, ווייל דעל כך היא אחיזתן בכפם בחוזק להורות בזה חיבה יתירה, זאגט ער אז דאס איז אסור צו טוהן מן התורה, ברענגט צו פון ספר חסידים סימן תתר"צ, אז א איד זאל נישט געבן די האנט פאר א גויטע און א גויטע זאל נישט געבן די האנט פאר א איד, כאטשיג די האנט איז ארומגעוויקלט. מיט א בגד, דאס האב איך ענק פריער געזאגט ביי די טאל-בוט, פלעג איך אלס געבן מיט א אזא גומי גלאוו, די וואס מ'נוצט אין די האספיטעלס, אבער באמת לויטן ספר חסידים איז גארנישט ווערט, זאגט ער פארוואס זאגט די ספר חסידים סימן תתר"צ, ס'איז א סייג לגילוי עריות, און ער שרייבט אז רבי יהודה החסיד רעדט אפילו אויף אזא זאך ווי ס'איז דא שלום און מ'טוט עס אלס ביזנעס, און אפילו ווען מ'האט זיך נוהג געווען אין גאנץ יוראפ עס אזוי צו טוהן. יעצט זאגט ער דאס וואס ער כאפט אן אז מ'זאל נישט געבן א איד אין די הענט פון א גוי'טע און א גוי אין די הענט פון א אידישע פרוי, זאגט ער דאס א רבותא, זאלסט נישט מיינען וויבאלד ס'איז א מנהג בנימוס הנכרים באותו מקומות און אז דער איד העט עס נישט טוהן העט מען לאכן פון אים, זאגט ער דער ניין, אפילו א איד מיט א גוי'טע און א גוי מיט א אידישקע טאר מען נישט, זאגט ער כל שכן נאך א איד מיט א אידישע פרוי טאר זיכער נישט. יעצט שדי חמד אין כרך ג' מערכת ק כלל ז' איז ער מאריך און ער ברענגט צו פון ר' חיים פאלאדזשי אז ער איז מחמיר אין דעם וואס זיי געבן א קיש, פרויען פלעגן געבן א קיש גרויסע צדיקים אין די האנט, זאגט ער אז חס ושלום מ'טאר עס נישט טוהן, און ס'איז נישט ארגער ווי די תקיעת כף אל כף וואס כ'האב פריער נאכגעזאגט פונעם ספר חסידים, און ער זאגט ס'איז דא א גמרא יד. ליד לא ינקה, זה המרצה מעות מידו ליד אשה, קל וחומר בתוקע כף אל כף. יעצט, רב חיים פלאג'י'ס א ספר לב חיים, חלק ב' סימן ד', ברענגט צו פון שדי חמד מערכת חתן וכלה, אז מען האט געזאגט אז איסור קרבה פון הנאה חיבוק ונישוק איז אסור, און אפילו נגיעה טאר מען אויך נישט, אז זאגט ער אבער פון דעסוועגן דאך. זאל מען זייער אבאכט געבן מען זאל נישט אויסמישן יונגלעך מיט מיידלעך, כל שכן צו זיין אשת איש, אזוי ווי ס'שטייט אין מדרש רבה, סדר בא פרק טז, כל הנוגעיה, מ'רעדט נישט יעצט חיבוק נישוק, מ'רעדט סתם מ'רירט אן, סתם מ'געט איר א ריר אן, כל הנוגע באישה שאינה שלו, מביא מיתה על עצמו, ברענגט ער א מיתה אויף זיך. אין ספר מעיין החכמה ברענגט ער די זעלבע וואס איך האב פריער נאכגעזאגט אז א חצי שיעור איז אויך אסור מן התורה אפילו איך אונז ווייס מען ביי יעדע דאורייתא טאר מען נישט טון א האלבן שיעור ווייל סקען זיך מצרף זיין און דאס איז זייער זייער א וויכטיגע זאך אז אפילו ווען ער רירט אן שלא כדרך חיבה טאמער סוועט זיך אריינשלעפן אז ווען מוועט אוועקשלעפן די הענט וועט ער פילן גוט מיט איר איטל פיל גוד האסטו שוין עובר געווען אויף א דבר תורה במילא מוז מען זייער זייער וואטשן און די זעלבע ברענגט דער רבינו יונה אויכעט. יעצט, אפילו מ'איז דורך קליידער, מ'קישט זיך דורך קליידער, האב איך ענק געזאגט, אפילו הפסק בגדים, איז אויכעט די קריבה אסור מן התורה. ווייל די רמב ם זאגט אין הלכות איסורי ביאה הלכה י ח, דאסור לאדם, ס'איז אסור פאר א מענטש, שידבק באשתו נידה, ואף על פי שהיא בכסותה והוא בכסותו. איך האב אייך שוין געזאגט די מעשה פון יענעם וואס ער איז געשלאפן הוא בבגדו והיא בבגדה, און אויב איך לערן ארויס אלע הרחקות פון א נדה פון אן אשת איש, איז ביי אן אשת איש אויך די זעלבע. דער רבינו יונה אין אגרת התשובה זאגט אויך שאסור ליגע באשת איש ובכל אבריה מן התורה. שנאמר וואס ס'שטייט לא תקרבו. כ'לערן עס ארויס פון פסוק לא תקרב לגלות ערותה, און אזוי שרייבט דער ראבד און דער מאירי אין סנהדרין דף ס ו, און דער חינוך מצוה קפ ח, און דער טור און דער לבוש, און דער סמ ג לא תעשה קכ ו, און אין תורת כהנים אז מ'איז אפילו מיט די קליידער און מען איז א איסור תורה און מען געבט מלקות ווייל דאס הייסט אזוי ווי ער רירט אן די פרוי אליינס. הגע עצמך פלאג דיך אליינס, דארפסט האבן די אלע ראשונים. כאפ אן א פרוי בהוד יפיה אזוי ווי סרול האגער המצרי האט געטוהן, צו האג זי ארום מיט אירע קליידער, יו פיל דזשאסט עס גוד. סאו קומט יעצט אויס לויט דעם אז קריבות אליינס איז אויך אסור, נישט נאר אז מען האגט און מען קישט דרך תאווה, נאר קריבה מען באמפט אריין, מען קלאפט אריין, אזוי ווי ביי אישה נידה. און אזוי שרייבט דער ריטבא מסכת שבת דף י ג, און דער ריב ש סימן תכ ה, און דער רדבז חלק ד' סימן. ב' ברענגט עס אין כפתור ופרח, אין דער ר"ן אין פסחים, אנפאנג פרק כל שעה, מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין, דאס איז עס ווערט אלעס צוגעברענגט אין בית שמואל אין סעיף קטן א', אז מען רעדט נישט ווען גילוי עריות ממש, נאר מען איז עובר אויף אריינבאמפן, מען קלאפט אריין און מ'איז אויכעט עובר. און אזוי שרייבט רבינו יונה אין אגרת התשובה אסור ליגע באשת איש ובכל אבריה מן התורה, שנאמר וואס עס שטייט לא תקרבו. יעצט, איך וויל קלאר מאכן נאך א קליינע סוגיא, ס'ווערט געברענגט אין רבינו ירוחם אין חלק ב' אז נשיקת אבר איז אויכעט אסור מן התורה, אזוי ברענגט דער מנחת חינוך מצוה ק פ ח, סוף אות א', ער ברענגט א ראיה פון א גמרא אין מסכת סוטה דף כ ו און פון יבמות דף נ ה, על כל פנים איז עס אויכעט אסור לויט אלע ראשונים. יעצט, כ'וויל מ'זאל קודם פארשטיין וואס דאס הייסט נשיקת אבר, דארטן וואו די פרוי האט איר אותו מקום, איז דא א גרעסערע פלאץ, אויבן איז דא אזא שטיקל הויט וואס אז מען שפילט זיך מיט דעם ווערט זי עראוזד, אזוי ווי דער אייווער ביי א מאן, די שפיץ, און יענץ איז געמאכט פונעם זעלבן מין הויט, און ס'איז דא אונטער דעם בערך א אינטש צו אנדערטהאלבן אינטשעס אונטער דעם, דארטן איז דא דער אותו מקום, די פלאץ ווי מען גייט אריין, וואס אויף דעם איז מען חייב. יעצט ווען איינער שטעלט צו זיין אייווער נאר דארטן אויבן, ער וויל עס נישט צושטעלן אונטן ווייל קודם וויל ער זי נישט שוואנגער מאכן און זי וויל נישט פארלירן אירע דם בתולים, איז דאס הייסט נשיקת אבר. יעצט אין אסאך פלעצער למשל אין פרשת קדושים אין פסוק י ח שטייט אזוי ואיש אשר ישכב את אשה דוה וגלה את ערותה את מקורה הערה והיא גלתה את מקור דמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם אז ווען ער וואוינט מיט א אישה נידה ה א הערה עס ברענגט די רש"י א מחלוקת אין מסכת יבמות דף נ ה, יש אומרים זה נשיקת שמש, אז מען האט גענומען מיט זיין אייווער און מען האט צוגערירט דארטן ביי יענעם פלאץ אפילו מען נישט אריין אינעם לאך הייסט עס שוין העראה און מען איז עובר דערויף מן התורה, ויש אומרים זה הכנסת עטרה נאר אז מען איז אריין מיט די עטרה, כ'האב ענק שוין געזאגט אפילו א טראפ עטרה איז מען שוין עובר אויפן גאנצן, איז אין דעם איז דא יעצט א מחלוקת, אונז פסק'ען מיר אז. נאר הכנסת עטרה. יעצט קומט אויס לויט דעם ווען איינער שפילט זיך דארט ארום וועט ער דאך מיינען אז ער מעג, פארוואס? ווייל דאס איז דאך נישט באמת אריינגעגאנגען. וועגן דעם ברענגט דער חינוך אז נשיקת אבר איז אויכעט אסור מן התורה. ס'טייטש אזוי, ס'דא ווען דו ביסט חייב כרת. פארן אריינגיין, און ס'דא דו האסט סתם געמאכט א נשיקת אבר, ביסטו עובר אויפן לאו פון לא תקרבו לגלות ערוה, און צו דעם וויל איך יעצט נאכאמאל צוקומען, ס'דא חברה וואס זיי שפילן זיך ארום מיט די מיידלעך, זיי שפילן זיך ארום, זיי ווייסן וויאזוי צו מאכן זאל נישט פארלירן די בתולים, ס'דא האבן מיר יעצט א פאל אין ארץ ישראל וואס איינער פון די רוטנערס, האט געוואוינט מיט זיין טאכטער יארן לאנג און ער האט געוואוינט הינטן דארטן ווי זי איז מוציא רעי, זי איז געווען א בתולה צו די חתונה אבער זי איז געווען נעבעך אפגעהארגעט, יעצט דא ווען מען רעדט דא פון העראה מיינט מען נישט וואוינען פון הינטן, הינטן איז א עקסטערע משכב זכור א פראבלעם, מען רעדט אפילו ווען מען לייגט נאר צו צו דעם אותו מקום איז עס אויכעט אסור מן התורה. יעצט נאכדעם איז דא נאך א זאך אין פרשת כי תצא, זאגט דארטן דער רשי לרבות להוציא מעשה חידודין, וואס הייסט מעשה חידודין? חידודין מיינט אז מען לייגט נישט צו דעם אבר באותו מקום, נאר מען שטופט עס אריין אין די פרוי, אין איר פלייש, אין בויך צו ווי, צו וואטעווער איט איז. דאס הייסט מעשה חידודין, וואס די פרוי האט נישט קיין שום הנאה פון דעם. פון דעסטוועגן דאך ווערט געברענגט אז די פרוי איז עובר אויפן לאו. לא תקרבו. ספר חמדת שלמה, סימן י', אות קט, זאגט קלאר אז זי איז אויכעט עובר, כאטשיג זי האט נישט קיין הנאה. פארוואס? ווייל. דאס האט נישט צו טון צו מען האט הנאה צו נישט. למשל אז א פרוי האט נישט געהאט הנאה און דער מאן האט מיט איר געוואוינט אלס נידה, צו ער האט געוואוינט מיט אן אשת איש און זי האט נישט געהאט הנאה, אזוי ווי ביי אסתר בתחלתה באונס וסופה ברצון, טאמער איז די בסופה ברצון נאך נישט געקומען איז זי אויכעט עובר. און מען דארף וויסן נאך א זאך אז אויף די אלע זאכן איז סיי דער מאן און סיי די פרוי מחויב מיתה, אזוי שטייט אין חינוך סוף מצוה קפ ח, אז די לאו איז נוהג בזכרים ובנקבות, און דאס קומט פון א תורת כהנים, פרשת אחרי אויפן פסוק לא תקרבו. אשה מוזהרת על ידי האיש מנין תלמוד לומר לא תקרבו. הרי כאן שניים, און רש י ברענגט עס אויכעט צו אין חומש, אז לא תקרבו איז געזאגט געווארן פאר ביידע, איז דאס טייטש אז אפילו די קריבה איז אויך געזאגט געווארן פאר די פרוי. אלס אן איסור, ווייל געווענטליך דער מאן האט מער הנאה צו ער מאכט אזוי ער זאל האבן הנאה און די פרוי האט נאך נישט קיין הנאה האט זי אויכעט דעם זעלבן פראבלעם. יעצט טאמער איינער איז שוין אן אלטער איד, ס'איז דא אסאך אלטע אידן זיי האבן שוין נישט קיין גבורת אנשים ס'שטעלט זיך זיי שוין נישט דער אבר, איז וואלט איך דאך געקענט מיינען אז ער איז שוין פטור ס'קומט זיך אים גארנישט אז ער טוט עס, איז ברענגט דער ספר נכפה בכסף חלק ב' סימן י ט, אז ס'מבואר אין די סוגיא מסכת סוטה דף כ ו אז אפילו ביאת שחוף וואס דאס מיינט מיט אן אבר מת יש איסור תורה על הביאה, איי ס'שטייט דאך אז אן אבר מת איז מען פטור, די רמב ם ברענגט עס צו, זאגט ער אלא שהוא פטור ממיתה וממלקות אבער ס'דא אן איסור תורה, איז ממילא דארף מען וויסן אז מ'זאל זיך נישט ארומשפילן מיט די זאכן, און אויסער דעם אמאל קען זיין דורכן געוואלדיגן. חימום וואס ער האט, און דורך די הנאה פון ביאה קען ווערן א קישוי אבר דעמאלטס וועט ער עובר זיין אויף א איסור תורה. יעצט דאס וואס כ'האב פריער געזאגט אז מעשה חידודים האט די פרוי נישט קיין הנאה איז אין תשובות לשואל סימן ל"א איז ער מסביר די פרוי האט אויך הנאה נישט דא אזא זאך מ'האט נישט קיין הנאה ווייל איך זעה דאך אז שמואל האט נישט געלאזט זיינע טעכטער זאלן ליגן איינע לעבן אנדערן מ'זאל נישט פילן קיין הנאה. נאר די ווארט איז אז ביי מעשה חידודים דער מאן האט מער הנאה ווי די פרוי, דאס אלעס, אבער יעדער האט הנאה. יעצט, כ'האב אויך געלערנט פריער אינעווענדיג אין מחבר אז ער איז חשוד על העריות, א מענטש וואס ער טוט די אלע זאכן, וואס איז דער נפקא מינה אז ער איז חשוד על העריות, כ'האב דעמאלטס געזאגט אז ער איז פסול לעדות, אויף גיטין קידושין, ער טאר נישט זיין אויף אזא שטר. און שוין, האט שוין דער עולם קלאר ארויס אז מ'שפילט זיך דא מיט די עריות, ס'איז נישט אזוי. גרינג ווי מען מאכט עס, און איך וויל נאר ענדיגן דא מיט א רש"י אין פרשת קדושים, די רש"י איז אין ויקרא קפיטל כ פסוק כ, ואיש אשר ישכב המקרא הזה בא ללמד על כרת האמור למעלה, דער פסוק לאזט מיך הערן אויפן כרת וואס עס שטייט פריער שהוא בעונש הליכת ערירי, אן קינדער ערירים כתרגומו בלא ולד, ער שטארבט פאר די זעכציג אדער פאר די פופציג און ער לאזט נישט איבער קיין קינדער, סאך מאל האט דער אייבישטער רחמנות נעמט ער נאר צו איין קינד צו כדומה ודומה לו, ס'שטייט אין בראשית ט"ו ואנכי הולך ערירי, זאגט רש"י, ס'א גמרא, יש לו בנים טאמער האט ער קינדער קוברם באגראבט ער זיי נעבעך, אין לו בנים טאמער האט ער נישט קיין קינדער מת בלא בנים, לכך שינה בשני מקראות אלו ערירים ימותו ערירים יהיו, ערירים ימותו אם יהיו לו בשעת עבירה לא יהיו לו כשימות, טאמער האט ער געהאט קינדער בשעת ער האט געטוהן די עבירה וועט ער נישט האבן ווען ער וועט שטארבען לפי שקוברם בחייו. ערירים יהיו, אם אין לו בשעת עבירה יהיה כל ימיו כמו שהוא עכשיו. סאו יעצט האט דער עולם א שטיקל באגריף מיט וואס זיי שפילן זיך ארום, זייער הארב, און ס'איז נישט אזוי גרינג, און ס'איז נישט דא אזא מין זאך אז מ'מאכט חיבוק ונישוק מיט א מיידל, און מ'קומט נאך מיט קירוב בשר, און. מען טוט נאך מעשה חידודים אדער הכנסת השמש, און ס'זאל נישט זיין אזא מין זאך אז ס'נישט די חיבוק ונישוק איז נישט נהנה בקירוב בשר, דעמאלטס איז עס א איסור תורה. סא, איך האב געוואלט דער עולם זאל וויסן מיט וואס מען שפילט זיך ארום מיט א זומער, דאס אלעס. מען שפילט זיך ארום מיט עטליכע זאכן, טאמער טוט מען נאר האגן און קישן א מיידל איז מען עובר, סיי לויטן רמב"ם און סיי לויטן רמב"ן, א איסור תורה. א איסור תורה שיש בו כרת, און טאמער איז מען זי נאך בועל אויכעט, דעמאלטס איז עס נאך אן איסור פון די בעילה וואס דאס איז, עס ווענדט זיך צו אן אשת איש, צו א פנויה, און אזוי ווייטער, דאס הייסט עס איז א דאבל העדער, יעצט דו קענסט נישט צוקומען צו א מיידל אדער צו א ווייבל, זאלסט איר בועל זיין, זאלסט נישט עובר זיין קודם אויף די קריבות, וואס דאס איז אויכעט א איסור תורה, א איסור לאו וואס דאס איז שטעקן מיט איסורי כריתות. איז עס, און נאכדעם אז מ'איז זי בועל, און מען גייט אריין באותו מקום אדער אפילו אין די בעק, דעמאלטס איז עס אנדערע איסורים אויכעט, וואס דאס איז כרת ממש, כרת, כרת וערירי, און אזוי ווייטער. סאו רבותי, וואטש וואט יור דואינג, פליז, איט דאזענט פעי. און איך זאג עס אן פאר די מיידלעך אויך, ווייל כ'האב שוין אסאך מאל גערעדט מיט מיידלעך, זאגן זיי מיר, די בחורים, האבן זיי איינגערעדט ווילאנג מען ווערט נישט פרעגנענט איז עס נישט קיין שום עבירה, די זעלבע וואס דער בחור איז עובר ביסטו פונקטליך אזוי עובר, די לאו שיש בו כרת פון קריבות, און טאמער ער איז דיך בועל באותו מקום אדער פארנט און פון הינטן איז ביידע האבן דעם זעלבן איסור, סיי דער בועל און סיי די מיידל, סיי דער זכר און סיי די נקבה. ס'איז א פלא אז דער רב לייביש האט חתונה געמאכט דאס יונגסטע קינד און נאך אלץ ביזי מיט דעי שטותים, די אינטערנעט, מיט די טעכנעלאגיע, ער האט נעבעך קינדער וואס זענען נעבעך וויקטעמס פון די חזירים, און ער איז נישט, ער וועט נישט עפענען דאס מויל זאגן א ווארט, רבותי משכב זכר איז אסור, שטופן א קינד איז אסור, טאטשן א מיידל איז אסור, טאטשן א קינד איז אסור, סטיל ביזי מיט די זעלבע אולד גארבידזש, זעהט אויס אז די וועלט זאגט א נאר עלטערט זיך נישט, זעהט אויס ער איז נאך פארבליבן מיטן אלטן גארבידזש, ער כאפט נישט אז דער אלטער גארבידזש איז נישט אונזער פראבלעם, ס'דא נייע גארבידזש. יעצט כ'האב געוואלט מסביר זיין אזוי ווי כ'בין אייביג מסביר, ביי אונז וואס מ'רעדט פון עניני קדושה איז דאך מניוולת, אלעס הייסט מניוולת, האט מען קיינמאל נישט געזאגט גארנישט, איז אונזערע קינדער נעבעך די ווי מ'זאגט נאט די פירסט קלעס טשילדרען, קומען אהיים שוואנגער, זיי קומען אהיים בעולות בעל, זיי קומען אהיים ווי מ'זאגט אביוזד אלרעדי, און ביי די מאדערנע און אפילו אין בית יעקב. ווייסט מען, ס'איז דא אזעלכע מיידלעך וואס זיי זאגן ווען זיי גייען אויס, דער חתן וויל געבן די הענט, זאגן זיי אנטשולדיגט איך בין א שומרת נגיעה, איך היט אפ דעם ענין פון נגיעה, אז מען טאר נישט אנרירן, אינדערהיים אין דייטשלאנד פרעגט זיי אויב זיי זענען געגאנגען מיט א ווייסע גלאוו, האט דער חתן פארשטאנען אז ער איז א שומ אז זי איז א שומרת נגיעה, טאמער האט ער נישט פארשטאנען, האט זי אים געזאגט, אבער היינט האבן זיי עס געמאכט אנדערש, זיי זאגן אפן, זיי שעמען זיך נישט מיטן אידישקייט. ווער שעמט זיך? די פרומע, די היימישע, זיי טאר מען נישט רעדן ווייל אלעס איז מנוולות און אזוי ווייטער. וועגן דעם האב איך געמאכט דא א שטיקל שיעור מען זאל וויסן. איך האב ענק שוין געזאגט כ'האב אמאל געמאכט א מקווה אין פלעטבוש, איז געווען דארטן א רב האט מיר געהייסן איך זאל רעדן אביסל וועגן דעם הייליגקייט פון די מקווה און די מסירות נפש וואס רוסישע פרויען האבן מיטגעמאכט אלע יארן זאלן קענען גיין אין מקווה. און איך קום אריין זעה איך ס'איז אלץ מיידלעך, ס'איז די צוועלפטע קלאס און מיידלעך, נישט קיין חתונה געהאט, איך זאג פארן רב, יו אר אוט אוו יור מיינד, ווי האסטו מיך דא אריינגעברענגט? זאגט ער ליסן די אלע מיידלעך קענען הלכות נדה אינסייד אוט, פרעג איך פארוואס, זאגט ער ווייל זיי גייען אויס, וואס דארף איך אז זאלן אהיים קומען פרעגנענט נאך אן עקסידענט, איך ברויך עס נישט האבן, און זאגט מיר אזוי, לכתחילה, מען דארף זיין א שומרת נגיעה, מען טאר זיך נישט מייחד זיין, און אוודאי מען טאר נישט מאכן חיבוק ונישוק, און מען טאר נישט וואוינען חלילה, סא רבותי, לעטס וועיק אפ ענד סמעל די קאפי. עניוועי, זאל ער האבן א מזל טוב און הצלחה, און האטס מיר אלע א פרייליכן א לעכטיגן זומער. און דער אייבערשטער זאל אפהיטן אונזער פארן און אונזער צוריקקומען, ס'זאל נישט געשעהן קיין שום מכשול, נישט ברוחניות און נישט בגשמיות. קינדערלעך, וואטש יורסעלווס. שכוח.